השלמת הפרשה פון פרשת שמיני, אנדערש ווי ס'שטייט אין די חק לישראל המפורש בטעות צוגעצייכנט, הייבט מען אן פון קאפיטל י א פסוק ט', את זה תאכלו מכל אשר במים, דעיע מעגט איר עסן פון אלעס וואס איז אין די וואסערן, כל אשר לו סנפיר, יעדע זאך וואס איז דא צו אים פליס פעדערן, וקשקשת און שיפן במים אין די וואסערן בימים אין די גרויסע ימים ובנחלים און אין די טייכן, אותם תאכלו, דאס, זיי, מעגט איר עסן. זאגט רש י, סנפיר אלו כנפיים ששט בהם, אזעלכע פליגלען, פליס פעדערן וואס מ'טוט מיט דעם שווימען, קשקשת אלו קליפין, אזעלכע שיילינגען, אזעלכע שאלעכצער, הקבועים בו, וואס זענען מער באהאפטן אינעם קערפער פונעם פיש, נישט ממש באהאפטן, מ'דארף עס קענען אראפנעמען, נאר ס'איז מער קבוע ווי די סנפירים, וואס די סנפירים האלטן זיך אין איין שאקלען, די פיש טוט ארומשווימען דערמיט, און דאס איז מער אויף איין פלאץ, אבער ס'איז נישט ממש קבוע, ס'איז נישט ממש א חלק פונעם קערפער, ס'איז נאר אזוי ווי נעגל ארויפגעלייגט אויף דעם, כמו שנאמר אזוי ווי ס'שטייט א פסוק ביי גלית, ושריון קש קשים קשקשים הוא לבוש, ער איז געווען אנגעקליידעט מיט אזא פאנצער וואס איז געווען געמאכט פון אזעלכע רינגען, וואס די לעכער פון די רינגען זענען געווען איבערגעדעקט מיט א אייזן וואס האט אויסגעזען אזוי ווי די קשקשת פון די פיש. דער רמבן שמועסט דא אויס די טעם פארוואס מען מעג עסן דווקא פיש וואס האבן סנפיר וקשקשת, ווייל די וואס זיי האבן די שיפן מיט די פליס פעדערן שווימען מער אויף די הייעך פון די וואסער, זיי זענען נענטער צו די לופט און זיי באקומען א ווארעמקייט פונעם זון, און דערפאר געט זייער קערפער ארויס די איבעריגע שמוץ אין פארעם טאקע פון די שיפן, אזוי ווי ס'מאכט זיך ביי מענטשן און ביי בהמות, האר און וואל און נעגל וואס דאס איז אלעס מותרות פונעם קערפער, אזוי איז אויכעט ביי די פיש וואס זיי האבן סנפיר וקשקשת, די אנדערע וואס זיי האבן נישט קיין סנפיר וקשקשת, זיי שווימען מער אין די טיפענישן פונעם ים, עס קומט נישט צו קיין שום ווארעמקייט, עס איז אלעס קאלט און נאס און פייכט און דאס איז זייער נישט געזונט פארן מענטש און דערפאר פעלט זיי טאקע די סנפיר וקשקשת, און וויבאלד עס איז נישט געזונט פארן מענטש, פאר דעם האט עס די תורה פארבאטן צו עסן. ביי די בהמות און חיות און ביי די פויגל טרעפט מען נעמען פון די מינים, ביי די בהמות שטייט אויסגערעכנט אין פסוק די טהור'ע מינים ווייל זיי זענען די ווייניגער, שטייט נישט אויסגערעכנט אין דא אין פרשת שמיני אבער אין פרשת ראה שטייט עס אויסגערעכנט די נעמען פון די טהור'ע בעלי חיים וואס מען מעג עסן ווייל זיי זענען די מיעוט, און ביי די פייגל וועט מען שפעטער זעהן רעכנט די פסוק אויס די נעמען פון די טמא'נע מינים ווייל זיי זענען די מיעוט, ס'דא מער טהור'ע פייגל ווי די טמא'נע, ביי די פיש אבער שטייט נאר די סימנים און ס'שטייט נישט קיין נעמען. ברענגט דער בעל הטורים אז וויבאלד די פיש זענען אונטערן וואסער און מען זעט זיי נישט, האט עס נישט קיין נעמען. ס'איז דא אפילו א שמועס אין תוספות אין מסכת חולין, דף ס"ו עמוד ב' צי אדם הראשון האט בכלל געגעבן נעמען פאר די פיש, ווייל ס'שטייט נישט אין פסוק קלאר אז ער זאל האבן געגעבן נעמען פאר די פישן. ממילא וויבאלד זיי האבן נישט קיין נעמען איז נישט שייך אויסצושמועסן זייערע נעמען נאר זייערע סימנים פסוק י' וכל און א יעדע זאך אשר אין לו סנפיר וקשקשת ס'נישט דא צו אים די פלוספעדערן מיט די שופן בימים ובנחלים זיי מאכן זיך אין די ימים און אין די טייכן מכל שרץ המים פון יעדע זאך וואס שווימט ארום אין די וואסער און מכל נפש החיה אשר במים און פון יעדע לעבעדיגע זעל וואס איז אין וואסער. רש"י זאגט אז שרץ המים מיינט די קליינטשיגע און נפש החיה וואס זעט אויס מיינט די גרעסערע. דער רמב"ן זאגט אז שרץ המים מיינט אזעלכע פישלעך וואס שווימען, זיי האבן נישט קיין הענט און קיין פיס, און נפש החיה אשר במים מיינט אנדערע בעלי חיים וואס זיי האבן יא הענט אדער פיס וואס פאר דעם ווערן זיי נישט אנגערופן שרצים שקץ הם לכם דאס איז מיעס פאר ענק און מען טאר דאס נישט עסן זאגט רש"י שרץ בכל מקום משמעו דאס מיינט געווענליך א דבר נמוך א נידריגע זאך שרוחש ונע ונד על הארץ וואס ס'קריכט אויף דער ערד און פאר דעם הייסט עס שרץ שהוא רץ אז ס'לויפט אויף דער ערד ס'איז אזוי קליין אז מ'קען עס אפילו נישט באמערקן די פיסעלעך דערפון, און דא ביי די שרץ המים וועט עס מיינען פשוט קליינע פישעלעך וואס זיי שווימען ארום אין די וואסער. פסוק י"א ושקץ יהיו לכם, און מיעס זאלן זיי זיין פאר ענק, וואס באשטייט די מיעסקייט פון? אז מבשרם לא תאכלו פון זייער פלייש זאלט איר נישט עסן, ואת נבלתם תשקצו און זייער טויטע קערפער זאלט איר פארמיאוסן און נישט עסן דערפון. זאגט רש י, ושקץ י, ס'שטייט דאך שוין פריער סוף פסוק י', שקץ הם לכם, וואס וויל ער דא מוסיף זיין מיט ושקץ יהיו לכם? לאסור את עירוביהם. אם יש בו בנותן טעם, אויב ס'האט זיך אריינגעמישט א טמא'נעם פישל מיט אסאך אנדערע טהור'ע, אבער ס'געט נאך אריין א טעם אין די טהור'ע פישלעך, איז דער טעם אסור. ושקץ יהיו מיינט אז ס'בלייבט אסור אפילו ס'מישט זיך אויס מיט אנדערע. מבשרם, אינו מוזהר על הסנפירים ועל העצמות, נאר פון די פלייש פון די פיש איז אסור צו עסן, אבער די סנפיר, די פליס פעדער, אדער די ביינדלעך דערפון איז נישט דא די איסור. ואת נבלתם תשקצו, לרבות ס'קומט פארמערן, יבחושין, א קליינע מין שרצ'ל וואס ווערט באשאפן אין וואסער וואס ליגט אין כלים, וואס ווילאנג ס'ליגט אין די כלים איז עס בכלל נישט אסור, ווייל די תורה האט נאר גע'אסר'ט בימים ובנחלים און נישט פון קלענערע כלים. שסיננן, אויב ער האט עס אבער דורכגעזייט, איז דאך עס ארויסגענומען געווארן פון די פלאץ וואו עס איז געוועזן, און עס האט זיך אפגעשיידט פון דארט, און דעמאלט ווערט עס יא אסור צום עסן, יבחושין איז מוסרין בלעז. דער אור החיים הקדוש פריער אין פסוק י' איז מסביר אז די ושקץ יהיו לכם פון פסוק י א מיינט צו זאגן אז מאכלות אסורות איז אנדערש ווי אסאך אנדערע איסורים, וואס געווענליך איז דא א חילוק פון א שוגג מיט א מזיד, אבער ביי איסור אכילה, אפילו ווען איינער איז נכשל געווארן האט ער עס געגעסן בשוגג, מאכט עס אויך די זעלבע פגם אין זיין נפש, ממילא דארף מען זייער זייער נזהר זיין אז מען זאל נישט נכשל ווערן דערין אפילו בשוגג, ווייל ושקץ יהיו לכם, אפילו ווען איינער עסט עס בשוגג, טוט עס פארמיאוסן דעם נפש, און ממילא דארף מען זייער אכט געבן אויף דעם. פסוק י ב כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים, א יעדע זאך וואס איז נישט דא צו אים פליס פעדערן און שופן אין די וואסער, שקץ הוא לכם, איז דאס אומווירדיג פאר ענק. איז לכאורה דער גאנצער פסוק איבריג, זאגט רש י כל אשר אין לו וגומר מה תלמוד לומר, שיכול איך וואלט געקענט מיינען אין לי שיהא מותר כ'ווייס נאך נישט פון די פריערדיגע פסוקים אז ס'זאל זיין מותר צו עסן פיש פון וואסער, אלא המעלה סימנין שלו ליבשה, נאר די סארטן וואס די סימנים קומען מיט אפילו ווען מ'נעמט עס ארויס פון די וואסער אויף די טרוקעניש, השירם במים מנין, אויב דאס איז אזא סארט פיש וואס לאזט איבער די סימנים אין די וואסער, ס'קומט נישט מיט, פון וואו זעהן מיר אז דאס מעג מען אויכעט עסן? תלמוד לומר, פאר דעם שטייט די פסוק, כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים, דעמאלטס טאר מען עס טאקע נישט עסן ווייל אין די וואסער האט עס נישט געהאט די סימנים, הא אם היו לו במים, טאמער אין די וואסערן האט עס יא געהאט, אף על פי שהשירן בעלייתו מותר, אפילו ביים ארויפקומען האט ער עס אוועקגעווארפן, עס לויז געווארן דערפון, איז עס מותר. פסוק י ג ואת אלה תשקצו מן העוף, און דעיע פאלגענדע זאלט איר פארמיאוסן פון די פויגל, לא יאכלו, זיי טארן נישט געגעסן ווערן, שקץ הם, זיי זיינען אומווירדיג, רעכנט ער דא אויס מערערע סארטן פייגל, וואס דעיע זענען די טמא'נע סארטן וואס איז אלס פאראן אויף דער וועלט, און וויבאלד זיי זענען די מיעוט, רעכנט ער זיי אויס, און פון דא לערנט מען ארויס אז מען דארף אייביג לערנען מיט א תלמיד דעם דרך קצרה, את הנשר, די נשר וואס מען רופט אדלער, ואת הפרס, ואת העזניה. מפרשים זאגן אויף יעדע פון די בעלי חיים א געוויסע טעם פארוואס ס'רופט זיך אזוי, צום ביישפיל דער נשר זאגט דער חזקוני אז דאס איז דער איגל, הגם תוספות אין מסכת חולין דף סג עמוד א' זאגט אז די וועלט מאכט א טעות מיט דעם וואס מען זאגט אז דער נשר איז א איגל, ווייל א נשר האט פיר סימני טומאה, וואס די גמרא רעכנט אויס אז ס'איז א דורס, עס מיינט אז ס'פארכאפט אנדערע פייגל פון די לופט און ס'פארצוקט עס לעבעדיגערהייט, וואס דאס איז א שטארקע אכזריות, און ווי דער רמבן שמועסט אויס אז דאס איז טאקע די טעם פארוואס די תורה האט גע'אסר'ט צו עסן די אלע טמא'נע סארט פייגל, ווייל זייער בלוט איז קאכעדיג, און ווען א מענטש זאל דאס עסן וועט עס אריינברענגען אין אים אן אכזריות, ס'ברענגט אויך צו מרה שחורה זאגט ער. נאכדעם זאגט די גמרא נאך דריי סימנים וואס מאכן זיך ביי פייגל, אויב ס'האט נישט קיין איבעריגע פינגער איז עס א סימן טומאה, אויב ס'פארמאגט נישט קיין זפק, א קראפ, און אויב די הויט פון די פופיקל שיילט זיך נישט אפ מיט די הענט, די אלע זאכן זענען סימני טומאה, און די נשר זאגן חזל האט נישט קיין איינע פון די סימני טהרה, ס'האט אלע סימני טומאה, מה שאין כן די מין וואס מ'רופט איגל, זאגט תוספות האט יא א אצבע יתירה, מילא נישט דאס איז דער נשר. אבער די חזקוני זאגט אז פאר דעם הייסט עס נשר ווייל ס'קען זעהן זייער ווייט, ס'איז א לשון פון אשורנו, א לשון פון זעהן. דער בעל הטורים זאגט אז פאר דעם הייבט ער אן צו רעדן פון דעם נשר ווייל דאס איז די קעניג פון אלע פייגל, און ער זאגט אז נשר הייסט עס אזוי ווייל ער טוט אראפווארפן זיין פליגל, ס'דא א פסוק תתחדש כנשר נעוריכי, אז דער נשר טוט זיך כסדר באנייען, ער פרישט זיך אויף, ער ווארפט אוועק די פריערדיגע פליגל, און ס'ווערט אים באשאפן נייע ווי דער רד"ק אויף עטליכע פלעצער ברענגט פון רב סעדי' גאון אז די טבע פון א אדלער איז אז איינמאל אין צען יאר פליט ער ארויף צו גאר הויעכע פלעצער און ער ווערט ממש אפגעבריעט פון די שטארקע היץ פון די זון און דעמאלטס געט ער זיך א ווארף אראפ צום ים און ס'פאלן אים ארויס די פליגלען און ס'ווערט אים באשאפן פרישע, און פאר דעם הייסט ער טאקע א נשר, א נשר איז א לשון פון אראפ ווארפן, ער ווארפט זיך אריין אין ים, ס'ער באקומט פרישע פליגל, און אזוי טוט ער יעדע צען יאר, נאך צען מאל ביי די הונדערט יאר, דעמאלטס פאלט ער אריין אין וואסער און ער בלייבט שוין דארטן. די מין וואס רופט זיך פרס, זאגט די חזקיני אז ער הייסט אזוי ווייל ער איז פורס כנפיו, ער שפרייט אויס די פליגל, און די תולדות יצחק זאגט אז ער איז אזוי שטארק דורס די בעלי חיים וואס ער פארצוקט, אז ער צוטיילט זיי אויף שטיקער, א לשון פון הלוא פרוס לרעב, עזניה זאגט די חזקיני אז דאס איז על שם וואס זי איז א שטארקע עזות מצח און זי האט א שטארקע עקשנות צו זיך פארדעם ווערט זי אזוי אנגערופן דאס זענען אלע פייגל מיט שלעכטע טבעים און פארדעם האט די תורה צוריקגעהאלטן אידישע קינדער פון דאס עסן. דער תולדות יצחק שמועסט אויס אז די אלע סימני טהרה וואס די גמרא גיבט אן אויף טהור'ע פייגל איז אלעס א סימן אז ס'איז נישט קיין עוף הדורס, ווייל א פייגל וואס זי האט א איבריגע פינגער העלפט עס צו אז זי זאל קענען געהעריג גיין אויף דער ערד, און ס'העלפט איר צו צו קלויבן געוויקסן פון דער ערד, און זי דארף זיך נישט ערנערן פון אנדערע בעלי חיים, זי דארף נישט פארכאפן אנדערע און דורס זיין. אויכעט די איבעריגע פינגער שטערט איר אז זי זאל נישט קענען געהעריג דורס זיין אנדערע בעלי חיים, און זי האט נישט אזוי שטארק כח אין די נעגל צו דורס זיין, ווייל די כח פון איר קערפער גייט אריין אין דעם איבעריגן פינגער. א בעל חי וואס האט א זפק, א קראפ, ווערט די עסן דערפון בעסער פארדייט, ס'איז א איידעלערע מין פייגל און דערפאר דארף די עסן ווערן בעסער פארדייט, מה שאין כן די מער אכזריות'דיגע פייגל זענען מער חומריים, זיי האבן מער גשמיות צו זיך און זיי קענען עסן גרעבערע מאכלים, ס'דארף נישט ווערן אזוי גוט פארדייט, און דאס אז די קורקבן די פיפיקל ווערט אפגעשיילט די הויט דערפון מיט די הענט, דאס מיינט אז דאס פארמאגט אפאר הייטעלעך איינס אויפן צווייטן, דאס טוט מער דערווארעמען דעם קורקבן אז ס'זאל בעסער פארדייען די עסן, אזוי ווי א מענטש וואס ער איז אנגעקליידעט מיט עטליכע מלבישים איז ער ווארעמער און די פארדייאונג סיסטעם ארבעט בעסער, דאס אלעס א סימן פון א מער א איידעלער סארט פייגל און פאר דעם איז עס א סימן טהרה. די כלי יקר שמועסט אויס פארוואס טאקע זעט מען אז ביי די בהמות און די חיות זענען די טמא'נע סארטן מער ווי די טהור'ע, און פאר דעם האט די תורה אויסגעשמועסט אין פרשת ראה די טהור'ע ווייל זיי זענען ווייניגער און ביי די פייגל זענען די טמא'נע סארטן די מיעוט, זאגט ער ווייל ווי נענטער מען איז צו די ערד, צו די גשמיות, צו די חומריות, איז מען מער פארגרעבט, די בעלי חיים, די בהמות און חיות, זיי פארמאגן אין זיך מער פון די חלק העפר, ממילא איז ביי זיי מער שכיח די טמא'נע סארטן, און ס'איז ממש א מיעוט פון זיי וואס זענען כשר צום עסן, די פייגל אבער וואס זיי פליען אין די לופט, וואס דאס איז מער א מקום טהרה, ווייניגער פארגרעבט, פאר דעם איז די רוב פון זיי זענען טהור'ע סארטן, און ס'איז נאר די מינים וואס די תורה רעכנט דא אויס וואס זיי זענען טמא. זאגט רש י לא יאכלו, לא יאכלו מיינט ס'זאל נישט געגעסן ווערן דורך דיר, אפילו א צווייטער טאר עס נישט עסן, לחייב את המאכילן לקטנים, פון דא לערנט מען ארויס אז ווען איינער זאל דאס געבן צו עסן פאר א קליין קינד, וועט דער גדול וואס האט אים געפיטערט אויכעט מחיוב זיין, שכך משמעו, לא יהיו נאכלין על ידך, ס'זאל נישט געגעסן ווערן דורך דיר. או אינו אלא לאסרן בהנאה, אפשר זאל מען זאגן אז פאר דעם שטייט לא יאכלו, צו זאגן אז דו טארסט נישט הנאה האבן פון דעם וואס ס'ווערט אנגערופן אכילה, ווייל ווען איך פארקויף עפעס למשל און איך פארדין געלט דערפון, פון די געלט גיי איך עפעס עסן, רוב הנאות קומען אן צו אכילה, איז אפשר מיינט ער דאס אז מ'זאל נישט מעגן האנדלען מיט דעם, תלמוד לומר לא תאכלו, אדער לא תאכלום, שטייט אויף אנדערע פלעצער אז נאר באכילה אסורין בהנאה מותרין, מוז זיין אז די לא יאכלו מיינט אז ס'טאר נישט געגעבן ווערן פאר א צווייטן דורך דיר. שמועסט רש י אויס א כלל אויף די קומענדיגע פסוקים, כל עוף שנאמר בו למינה אדער למינו אדער למינהו, זאלסטו וויסן אז יש באותו המין שאין דומין זה לזה לא במראיהם ולא בשמותם, ס'דא פון דעם מין פייגל וואס זיי זעען נישט אויס ענדליך און זיי האבן נישט דעם זעלבן נאמען, אבער דאך וכולן מין אחד, ס'איז אלעס די זעלבע מין, און אלעס גייט לויט די מסורה, לויט די קבלה, ווי דער אבן עזרא שמועסט זיך אויס, אז די אלע פייגלעך וואס ווערן דא אויסגעשמועסט אין פסוק, און די זעלבע זאך די שמונה שרצים פון ווייטער, איז אוממעגליך צו וויסן פונקטליך וועלכע מינים דאס איז, אויב נישט על פי המסורה. פסוק י ד, ואת הדאה ואת האיה למינה, די צוויי מינים וואס רופן זיך דאה און איה, און באמת אין פרשת ראה ברענגט שוין רש י אראפ אז דאה האט נאך א נאמען אויכעט, ס'הייסט ראה, און איה קען הייסן דיה, און די חזקוני זאגט דארטן אז די אלע פיר זענען פון די זעלבע מין, און דא ווערט עס אנגערופן ווייל ס'איז א לשון כאשר ידאה הנשר, ווייל ס'פליט זייער שנעל צו גיין דורס זיין, ווען ס'זעהט איינעם וואס ער וויל פארכאפן קען עס זייער שנעל פליען, ראה מיט א ריש הייסט עס ווייל ס'קען זעהן זייער ווייט, ווי די גמרא זאגט אז ס'קען זיין אין בבל און באמערקן א נבילה וואס ליגט אין ארץ ישראל. דער תולדות יצחק זאגט אז דאס איז די מין פייגל וואס מען רופט א וואלטשער, און די איה זאגט דער אבן עזרא אז פאר דעם הייסט עס אזוי ווייל ס'זיצט אויף די אינזלען, ס'איז א לשון פון איי הים, און די סיבה פארוואס די תורה שרייבט ארויס אלע נעמען ברענגט שוין רשי אין פרשת ראה כדי א מענטש זאל נישט קענען קומען טענה'ן אויף א טמא'נע סארט אז דאס האט א צווייטע נאמען און פאר דעם מעג מען עס עסן, שמועסט די תורה אויס אלע נעמען דערפון כדי צו זאגן אז נישט קיין חילוק אויף וועלכן נאמען דו רופסט עס זאלסטו וויסן אז ס'איז אסור צו עסן. דער אור החיים הקדוש זאגט דא אז למינה פון די סארט וואס רופט זיך טאקע איה זאל מען וויסן אז ס'איז דא אין דעם הונדערט צו הונדערט און צוואנציג מיני פייגל און אפשר נאך מער און אלע זענען אין כלל פון דעם איסור. פסוק טו, את כל עורב למינו, יעדער מין ראב פויגל לויט זיין סארט, דער אבן עזרא זאגט אז פאר דעם הייסט עס עורב ס'איז א לשון פון ערב ווען ס'איז טונקל ביינאכט ווייל ס'איז א שווארצע מין פייגל, דער תולדות יצחק זאגט אז ס'איז א לשון פון די אראבישע געגנטער ס'קומט דארטן ס'זיצט דארטן, און דער אור החיים הקדוש זאגט אז למינו מיינט אז מען טרעפט טאקע אסאך מינים פון די ראב פויגל וואס זיי האבן אנדערע נעמען און זיי זעען אויס אנדערש, און דאך זאל מען וויסן אז דאס איז די זעלבע מין און ס'איז אין כלל פונעם איסור. פסוק טז, ואת בת היענה, די מין פייגל וואס איז א טאכטער פון יענה, דער אבן עזרא אין פרשת משפטים שמועסט אויס אז די יענה אליין איז זייער א הארטע פלייש האט נישט קיין שום פליסיגקייט אין זיך און מען קען עס אפילו נישט עסן, און די זון דערפון, די זכר, האט אויך נישט גענוג פליסיגקייט אז מען זאל עס וועלן עסן, נאר די טאכטער האט מער פייכקייט צו זיך און פאר דעם האט עס די תורה געדארפט אסר'ן. די בת היענה ווערט אזוי אנגערופן, זאגט די חזקוני, ווייל ס'האלט אין איין שרייען און וויינען און קלאגן, און די תולדות יצחק לייגט צו אז דאס איז א לשון פון ויען איוב, ס'איז א לשון פון שרייען הויעך, די בעל הטורים זאגט אז ס'איז א לשון פון פייניגן, ווייל פונקט ווי די עורב האט נישט קיין רחמנות אויף די קינדער איז די זעלבע זאך די בת היענה טוט אויכעט זיך נישט מרחם זיין און זי טוט פייניגן אירע קינדער און פארדעם האט מען זיי נאנט געשטעלט איינס צו די אנדערע. די חזקוני ברענגט ארויס אז די יענה אליין די מאמע האט אזא הארטע פלייש אז איר סדר איז אפילו צו עסן אייזן, זי קען פארדייען אייזן און ס'שאדט איר נישט, און דערפאר האט די תורה נישט גע'אסר'ט די יענה אליין נאר די בת היענה, און ער זאגט אז דאס רופט זיך אסטריטש. ואת התחמס, די מין וואס רופט זיך תחמס, וואס די אבן עזרא זאגט אז דאס איז א לשון פון חמס, ווייל זי טוט אוועקכאפן פון אנדערע פייגל, זי רויבט אויס אנדערע פייגל פון זייער רויב, פון די פייגלעך וואס זיי פארכאפן און זענען עס דורס, כאפט זי עס אוועק פון זיי. ואת השחף, דאס איז א מין פייגל וואס ווען מען עסט דאס ווערט מען דערהיצט, ס'איז א לשון פון שחפת, ואת הנץ למינהו אויך דער מין וואס הייסט נץ, וואס נץ מיינט אז זי האט אסאך פעדערן, אסאך פליגלען, דער אבן עזרא זאגט אז דאס איז די סארט וואס זי זוכט כסדר די ווארעמע פלעצער און זי שפרייט אויס די פליגלען צו דרום זייט. זאגט רש י הנץ שפארווער בלע ז, פסוק י ז, ואת הכוס, זאגט די אבן עזרא אז דאס איז א לשון פון כיסוי, זי טוט זיך באהאלטן פון מענטשן, זי רוהט נאר דארט ווי מענטשן דרייען זיך נישט, אויף די בערג, אין די מדבריות, די תולדות יצחק זאגט אז דאס רופט זיך א פאלקן, ואת השלך, און דעם מין וואס הייסט שלך, ווי רש י זאגט אז זי טוט ארויסשלעפן פיש פון ים, און דער אבן עזרא זאגט אז עס איז אוועקווארפן אירע קינדער, זי האדעוועט זיי נישט אויף, פאר דעם הייסט עס שלך, ואת הינשוף, און דעם מין וואס רופט זיך ינשוף, זאגט דער אבן עזרא ווייל זי פליעט, בנשף בערב יום, זי פליעט אין די נאכט, און דער תולדות יצחק זאגט אז דאס רופט זיך קוק, בייטאג זעט מען דאס נישט, ווייל זי קען נישט פארנעמען די שיין פון די זון, זי קען נישט פארנעמען די היץ פון די זון, ממילא דרייט זי זיך נאר אין די טונקל.

ועוד אחר דומה לו שקורין ייבו, נאכדעם איז דא אן אנדערע סארט וואס איז ענדליך צו דעם, און די פסוק דארף אפילו נישט שרייבן למינו אדער למינהו ווייל ס'איז זייער ענדליך, פריער האט רשי געזאגט אז דארט ווי ס'שטייט למינה למינו למינהו איז ווייל אדער האט עס א צווייטע נאמען אדער א צווייטע אויסזען, און פאר דעם איז עס די תורה מרבה מיט למינהו, אויב ס'איז ממש ענדליך דערצו, שמועסט די משכיל לדוד אויס, דארף מען עס אפילו נישט מרבה זיין מיט א עקסטערע למינהו, מען פארשטייט אליינס אז ס'איז אין כלל פון די כוס וינשוף. פסוק י ח, ואת התנשמת, וואס רשי זאגט אז דאס איז א פלעדערמויז, און דער אבן עזרא זאגט אז דאס רופט זיך אזוי ווייל ווער ס'זעט עס ווערט אינגאנצן פארוויסטעט און פארוואונדערט, ואת הקאת, זאגט דער אבן עזרא איז א מין פייגל וואס זי ברעכט אויס איר עסן, ואת הרחם, זאגט דער אבן עזרא איז א פייגל וואס טוט זיך זייער דערבארעמען אויף אירע קינדער. זאגט רשי, תנשמת היא קלבא שוריץ, ודומה לעכבר, ס'זעהט אויס ווי א מייזל, ופורחת בלילה, זי פליעט ביינאכט, ותנשמת האמורה בשרצים, וועט מען באלד זעהן ביי די שמונה שרצים נאך א מין שרץ וואס האט די זעלבע נאמען, היא דומה לה, ווייל ס'איז ענדליך דערצו, פארדעם רופט זיך עס אויך מיט דעם נאמען, ואין לה עיניים, ס'האט נישט קיין אויגן, וקורין לה טלפא, דאס איז א מויל, א מין בעל חי, א שרץ וואס גראבלט אין דער ערד, און ס'עסט אויף די זרעים אונטער דער ערד, יענץ איז די תנשמת פון די שרצים, און די תנשמת דא איז עפעס וואס זעט אויס ענדליך דערצו נאר ס'פליעט אין די לופטן. פסוק י ט, ואת החסידה, די פייגל וואס רופט זיך חסידה וואס רש י זאגט אז דאס איז דיה לבנה, און ס'רופט זיך חסידה לויט רש י ווייל זי טוט חסד מיט אירע חבר'טעס זי געבט זיי צו עסן, הגם אז דאס איז א גוטע מידה, אבער זי האט פארשידענע אנדערע שלעכטע נאטורן אויך צו זיך און פארדעם האט מען עס גע'אסר'ט. אנדערע זאגן ווייל זי טוט חסד נאר מיט אירע חבר'טעס און נישט מיט אירע שונאים, פארדעם האט עס די תורה גע'אסר'ט. דער פרדס יוסף ברענגט פונעם איזשביצער אז חסד דארף מען וויסן האט גבולים ווי איין און ווי אויס, א מענטש דארף זיין א בעל חסד, ער דארף זיין א בעל הבית אויפ'ן חסד, נישט מיט יעדן מעג מען טון חסד, ווער ס'איז זיך מרחם אויף אן אכזר, זאגן חזל, איז אזוי ווי ער איז אכזריות'דיג אויף א מענטש וועם מען דארף רחמנות האבן, און די חסידה, קען זיין, איז זיך מרחם אויף אזעלכע וואס מען דארף זיך ווען נישט מרחם זיין און פאר דעם איז עס א עוף טמא. האנפה מיינט א דיה וואס איז זייער ברוגז כסדר, ס'איז א לשון פון כעס. למינה צו אירע סארטן, ואת הדוכיפת און די תרנגול הבר, וואס ער רופט זיך דוכיפת וועגן צוויי סיבות, אדער ווייל הודו כפות, די קרוינדעלע וואס ער האט אויפן קאפ איז אזוי איינגעבויגן אויף אראפ, אדער ווייל ס'קען שפאלטן פעלזן שטיינער, דו מיינט צוויי און כיפת מיינט פעלזן, ס'קען גיין אויפן פעלזן און מיט די שמיר שטיין וואס ער האט, ווי רשי ברענגט אראפ פון חזל, קען ער שפאלטן די גרויסע שטיינער, ואת העטלף, און די סארט וואס רופט זיך עטלף.

זו כרבלתא. תרגום אונקלוס ונגר טורא, די תרגום זאגט אויף די ווארט דוכיפת אז דאס מיינט נגר טורא, דער וואס דרייט זיך אויף די בערג און ער קען די בערג צושניידן. נקרא, ס'ווערט אנגערופן אזוי על שם מעשיו, כמו שפירשו רבותינו במסכת גיטין בפרק מי שאחזו, די גמרא פארציילט דארט אז שלמה המלך האט געדארפט דעם שמיר צו בויען די בית המקדש, האט ער פארכאפט אשמדאי און האט אים געפרעגט וואו מען קען דאס האבן, האט ער געזאגט איך האב עס נישט אבער די שר של ים האט עס און ער געבט עס נאר איבער פאר די מין תרנגול הבר וואס אים טראסט ער מיט זיין שבועה. וואס טוט ער מיט דעם שמיר? ער גייט אויף פלעצער וואו ס'וואקסט נישט גארנישט, און ער מאכט א שפאלט אין די פעלזן און ער ווארפט אריין קערנדלעך און ס'נעמט זיך וואקסן און פון דעם ערנערט ער זיך. פסוק כ', כל שרץ העוף, יעדע שרץ פון די פייגלעך, ההולך על ארבע וואס ער גייט אויף פיר פיס, שקץ הוא לכם, דאס איז אומווירדיג פאר ענק. זאגט רש"י שרץ העוף, הם הדקים הנמוכים, די דינע, די נידעריגע, הרוחשין על הארץ וואס זיי קריכן אויף דער ערד, כגון זבובים, די פליגן, וצרעין, און די בינען, ויתושין, די מאסקיטן, וחגבים און די היישעריקן. דער רמבן שמועסט אויס אז די פסוק קומט זאגן אז די אלע אינזעקטן די פליעדיגע אינזעקטן הגם זיי האבן פיר פיס און זיי גייען געווענליך מיטן קאפ אראפ און זיי הייבן זיך נישט אויף מיט די פליגלעך נאר זיי שפאצירן זענען זיי אויכעט אין כלל פון דעם איסור פסוק כ"א. אך את זה תאכלו נאר דאס מעגט איר עסן מכל שרץ העוף ההולך על ארבע, ס'איז יא דא געוויסע מינים פון די היישעריקן וואס זיי גייען אויף פיר פיס אבער זיי האבן אויכעט סימני טהרה, וועלכע מעג מען עסן? אשר לו כרעיים וואס ער האט ספעציעל צוויי באזונדערע קניען מיט ממעל לרגליו, העכער די פיס, נענטער צו די האלז, האט ער צוויי באזונדערע פיסעלעך לנתר בהן על הארץ, וואס מיט דעם טוט ער שפרינגען אויף דער ערד, ווען ער וויל זיך געבן א הייב אויף, גיבט ער זיך א שטעל אראפ אויף די צוויי כרעיים, און דאס איז א סימן טהרה. אין פסוק שטייט געשריבן אשר לא כרעיים מיט א א', און מען זאגט עס ארויס מיט א ו', לערנען חזל ארויס פון דעם אז אפילו יעצט האט עס נאכנישט די כרעיים אבער שפעטער ווען עס וועט ווערן מער אנטוויקלט וועט עס ארויסוואקסן, מעג מען דאס אויכעט עסן. זאגט רשי על ארבע, על ארבע רגליים. ממעל לרגליו סמוך לצווארו און נאנט צו זיין האלז יש לו כמין שתי רגליים לבד ארבע רגליו אויסער די געווענליכע פיר פיס האט ער נאך צוויי פיסעלעך באזונדער ביים האלז וכשרוצה לעוף ווען ער וויל זיך אונטערהייבן און פליען ולקפוץ מן הארץ מתחזק שטארקט ער זיך באותן שתי כרעיים ופורח ויש מהן הרבה במקומינו ס'איז דא אסאך פון די סארט אין אונזערע געגנטער כאותן שקורין לאנגוסטא אבל אין אנו בקיאים בהם אונז זעמיר נישט בקי אין דעם גענוג אויף מתיר צו זיין צו עסן די היישעריקן שארבעה סימני טהרה נאמרו בהם. ס'איז געזאגט געווארן ביי זיי פיר סימני טהרה, ס'דארף האבן ארבע רגליים, פיר פיס, וארבע כנפיים, פיר פליגלען, וקרסולין, ס'דארף האבן די צוויי איבעריגע כרעיים וואס רופן זיך קרסולין, אלו כרעיים הכתובים כאן, און אויך דארף זיין וכנפיו חופין את רובו, אז די פליגלען זאלן צודעקן רוב פון די לענג און רוב פון די ברייט פונעם קערפער. וכל סימנין הללו מצויין באותן שבינותינו, באמת, די אלע פיר סימנים טרעפט מען ביי די היישעריקן וואס דרייען זיך צווישן אונז, וואלט מען עס לכאורה געמעגט מתיר זיין, אבל יש שראשן ארוך, ס'איז אבער דא אזעלעכע וואס זיי האבן א לאנגע קאפ, ויש שאין להם זנב און ס'איז דא אזעלעכע וואס זיי האבן נישט קיין וויידל, וצריך שיהא שמו חגב, ביי די וואס זענען אנדערש ווי געווענליך, זיי האבן א לענגערע קאפ, אדער זיי האבן נישט קיין וויידל, פארלאנגט זיך אז ס'זאל האבן דעם נאמען חגב כדי מען זאל עס מעגן עסן, ובזה אין אנו יודעים להבדיל ביניהן, דאס ווייסן מיר נישט פונקטליך וועלכע ס'רופט זיך חגב און וועלכע נישט, ממילא קען מען נישט מתיר זיין קיין איינע פון די היישעריקן. פסוק כב, את אלה מהם תאכלו, די פון זיי מעגט איר עסן, את הארבה למינו, די מין וואס רופט זיך ארבה, זאגט דער אבן עזרא, איז א לשון ריבוי, ווייל פון די מין איז דא די מערסטע. ואת הסלעם למינהו, סלעם רופט זיך אזוי זאגט דער אבן עזרא ווייל ס'דרייט זיך אויף די פעלזן שטיינער. ואת החרגול למינהו דאס איז אזא מין סארט וואס ס'האלט זיך אן אויף זיינע פיס, ס'איז א לשון מתחרה ברגלו, זאגט די חזקוני, צו שפרינגען דורך דעם אויף דער ערד. ואת החגב למינהו און די מין וואס רופט זיך חגב, זאגט די חזקוני אז דאס א לשון ויסתבל החגב, ס'איז א פסוק אין קהלת וואס דאס מיינט די זיצערס, אדער דער אבן עזרא זאגט דארט אז ס'מיינט די קנעכלעך וואס טוט זיך שטארקן אויף זיין זיצער אדער אויף די קנעכלען ווען ס'וויל זיך אונטערהייבן. פסוק כג, וכל שרץ העוף אשר לו ארבע רגליים, אבער יעדע אנדערע שרץ פון די פייגל וואס ער האט נאר צו זיך די פיר פיס און נישט די צוויי איבעריגע כרעיים, שקץ הוא לכם, דאס איז אומווירדיג פאר ענק און דאס טאר מען נישט עסן. זאגט רשי וכל שרץ העוף וגומר, לכאורה איז דאך עס איבעריג, ס'איז דאך שוין פריער געשטאנען דאס, נאר בא ולמד שאם יש לו חמש טהור, אויב ס'האט מער ווי פיר, פינף, צו מער, ווי דער אור החיים הקדוש לייגט צו, איז עס א טהור'ע מין און מ'מעג עס עסן. פסוק כד, ולאלה תטמאו, ביז יעצט האט מען גערעדט פון איסור והיתר צו מען מעג עסן א געוויסע מין אדער נישט, און די פאלגענדע זאכן קענט איר טמא ווערן טאמער איר רירט צו צו זיי, מ'וועט רעדן פון דיני טומאה וטהרה, כל הנוגע בנבלתם, ווער ס'רירט צו צו זייער טויטע קערפער יטמא עד הערב, אפילו נאכדעם וואס ער האט זיך שוין גע'טובל'ט, וועט ער מוזן טמא זיין ביז ביינאכט, אויב ער וויל עסן תרומה אדער קדשים וועט ער דארפן ווארטן אויף הערב שמש, לגבי חולין און מעשר איז עס שוין גלייך נאכן טובל'ען ריין, אבער די פסוק רעדט נישט פון דעם, ווייל ביי חולין איז מוז מען בכלל נישט זיין ריין, מען קען עס עסן בטומאה אויכעט, בעיקר ווען ס'שטייט יטמא עד הערב מיינט א מענטש וואס ער וויל עסן תרומה וקדשים. און די פסוק שרייבט נישט קלאר ארויס אז מען דארף זיך טובל'ן, דאס פארשטייט מען מיט א קל וחומר פון דעם וואס עס שטייט אין די קומענדיגע פסוק יכבס בגדיו, ווען איינער האט געטראגן א שטיקל נבילה ווערט ער אזוי ווייט טמא אז זיינע קליידער ווערן אויך טמא און מען דארף עס טובל'ן, כל שכן אז די מענטש דארף זיך טובל'ן. און שפעטער אין פרשת אמור שטייט קלאר ארויסגעשריבן אז ווען איינער איז טמא געווארן פון נבילה צו פון טריפה צו פון א שרץ דארף ער זיך טובל'ען אין א מקווה, פארלאזט ער זיך אויף דעם און ער שרייבט נישט דא קלאר ארויס די הלכה פון זיך טובל'ען, ער שרייבט נאר אז אפילו נאך דעם טובל'ען דארף מען האבן הערב שמש. זאגט רשי ולאלה העתידין ליאמר למטה, צו די פאלגענדע וואס די פסוק גייט שפעטער אויסרעכענען, תטמאו כלומר בנגיעתם יש טומאה, אז מען רירט עס צו איז דא א טומאה, פסוק כ ה, וכל הנושא מנבלתם, און ווער ס'טראגט אדער ער רירט עס נאר פון פלאץ, פון זייער טויטע קערפער, יכבס בגדיו, נישט נאר ער ווערט טמא, נאר אפילו זיינע קליידער וועט ער דארפן טובל'ען, וטמא עד הערב, און נאכדעם וועט ער זיך אויך דארפן זיין טמא ביז ביינאכט. זאגט רשי וכל הנושא מנבלתם, כל מקום שנאמרה טומאת משא, וואו ס'שטייט א טומאה ווען איינער טראגט עפעס, חמורה מטומאת מגע איז עס הארבער ווי די טומאה פון צורירן, שהיא טעונה כיבוס בגדים, אז ס'פעלט אויכעט אויס אז מ'זאל דארפן טובל'ען די קליידער. פסוק כ ו, ביי וועלכע זאכן גייט אלץ אן טומאת נבילה, לכל הבהמה אשר היא מפרסת פרסה ושסע איננה שוסעת, ביי יעדע סארט בהמה וואס אפילו אויב ס'איז געשפאלטן די קלאען פון אויבן אבער ס'איז נישט אינגאנצן דורכגעשפאלטן ביז אונטן, אזוי ווי צום ביישפיל א קעמל וואס פון אונטן איז עס באהאפטן, דעמאלטס אפילו ווען ס'איז מעלה גרה איז די נבילה דערפון מטמא, אדער וגרה איננה מעלה, א מין בהמה טמאה וואס די פראבלעם דערפון איז אז ס'איז נישט מעלה גרה, און דעמאלטס אפילו ווען ס'איז יא מפריס פרסה ושסעת שסע, טמאים הם לכם, טמא זענען זיי צו ענק, כל הנוגע בהם יטמא, ווער ס'רירט צו צו סיי וועלכע נבילה פון די בהמות טמאות ווערט טמא, און די אמת איז, אזוי ווי רשי זאגט ווייטער, אז אויכעט ביי בהמות טהורות איז דא די דין טומאת נבילה, אבער דאס שטייט שפעטער אין די פרשה, און ס'איז דא א חילוק פון א בהמה טהורה און א בהמה טמאה, בהמות טמאות אפילו ווען א מענטש זאל עס שעכטן, וועט עס נישט פארלירן די טומאת נבילות, און פאר דעם שטייט דא אין פסוק, אין פסוק כ ה, אין פסוק כ ד, אז כל הנוגע בנבלתם כל הנושא בנבלתם, נישט קיין חילוק אויף וועלכן אופן ס'איז געווארן נבילה, איז אייביג דא די טומאת נבילות, אפילו ווען מען זאל עס האבן גע'שחט'ן. שפעטער ביי די טהור'ע בעלי חיים, דארט שטייט נאר וכי ימות מן הבהמה, ווייל נאר ווען ס'שטארבט פון זיך אליין איז דא טומאת נבילות, אבער אויב מ'האט עס גע'שחט'ן, אפילו ווען ס'שטעלט זיך ארויס טרייפה, מ'טאר עס נישט עסן, אבער ס'פארלירט דעם טומאת נבילות. זאגט רש י מפרסת פרסה ושסע איננה שסעת, כגון גמל, צום ביישפיל א קעמל שפרסתו סדוקה למעלה, ס'איז טאקע געשפאלטן די פערשט פון אויבן, אבל למטה היא מחוברת, פון אונטן איז עס זיך יא באהאפטן. כאן דא אין די פסוקים למדך לערנט דיך די תורה שנבלת בהמה טמאה מטמאה, ובענין שבסוף הפרשה פירש על בהמה טהורה דארט שמועסט ער אויס די דין פון א בהמה טהורה. פסוק כ ז, וכל הולך על כפיו, די זעלבע זאך יעדער חיה וואס ער גייט אויף זיין פיס פלאך, וואס ער האט נישט קיין קלאען ער האט נישט קיין הארטע פערשט, ער האט פשוט געהעריגע א פיס פלאך מיט פינגערס, און ער שפאצירט דערויף, בכל החיה ההולכת על ארבע ביי יעדע חיה וואס גייט אויף די פיר פיס, טמאים הם לכם, זיי זענען טמא צו ענק, כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב, ווער ס'רירט צו צו זייער טויטע קערפער ווערט טמא ביז ביינאכט, זאגט דער רמב ן אויבן לגבי איסור אכילה האט די תורה נישט געדארפט אויסשמועסן אז מען טאר נישט עסן די הולך על כפיו, ווייל ס'איז נישט די סדר ביי מענטשן בכלל, ביי די גוים אויך נישט, צו עסן די אלע מיני בעלי חיים וואס גייען געהעריג אויף די פיס פלאך. נאר דא לגבי דין טומאת נבילה שמועסט ער עס אויס. זאגט רש י על כפיו, כגון כלב, א הונט, ודוב, א בער, וחתול, און א קאץ. טמאים הם לכם, למגע. ס'איז טמא ווען מען רירט עס צו. פסוק כ ח, והנושא את נבלתם, און דער וואס ער טראגט די נבילה פון די בהמות טמאות אדער פון די חיות, יכבס בגדיו, דארף ער זיך אויסוואשן זיינע קליידער אין א מקווה, וטמא עד הערב, און ס'איז נאך טמא נאכדעם ביז הערב שמש, טמאים המה לכם, זיי זענען טמא פאר ענק, דער פסוק חזר'ט זיך איבער נאכאמאל, טמאים המה לכם, זאגט דער בכור שר אז ער וויל דא מדגיש זיין אז נאר פאר אידישע קינדער איז עס טמא, צוליב זייער חשיבות ווייל זיי זענען א הייליג פאלק, אבער אלע אנדערע אומות העולם, פאר זיי איז עס יא פאסיג צו עסן, ווי רש י האט שוין אויסגעשמועסט אנהייב פון די פרשה אויפן פסוק זאת החיה. און ער ברענגט פון חזל אז פון די ווארט לכם דרש'נט מען שלכם יהא, אז ס'איז יא מותר בהנאה. דער אבן עזרא זאגט אז טמאים המה לכם מיינט אז אלע אידן זענען אין כלל פונעם איסור, סיי מענער סיי פרויען און סיי די קליינע קינדער. דער רמבן שמועסט אויס פארוואס ווען מען רירט צו א נבילה ווערט נאר דער מענטש טמא און ווען מען טראגט עס ווערן די קליידער אויך טמא, זאגט ער ווייל געווענליך ווען מען רירט עס צו רירט מען עס נאר צו מיטן קערפער, אבער ווען מען טראגט עס איז עס צו שווער צו טראגן נאר מיט די הענט וכדומה, מען דארף זיך צוהעלפן מיט די קליידער, מען לייגט עס ארויף אויפן אקסל וכדומה, איז וויבאלד די קליידער רירן צו דערצו, האט מען גוזר געווען א טומאה אויך אויף די קליידער. פסוק כט הייבט זיך אן די דין פון טומאת שרצים, נישט די איסור פון שרצים, דאס שטייט סוף פון די סדרה, אז אלע מיני שרצים זענען אסור צום עסן, נאר דא רעדט מען פון טומאה וטהרה, אז ס'איז דא אכט סארטן שרצים וואס די תורה האט גוזר געווען אויף דעם א טומאה, אז נאכדעם וואס ער איז געשטארבן טאמער איינער רירט צו צו די שיעור פון א עדשה דערפון ווערט ער טמא, און ס'איז נאר טמא בטומאת מגע, נישט בטומאת משא. זאגט די פסוק וזה לכם הטמא, דאס איז צו ענק טמא, זאגט די דעת זקנים נאר צו ענק טאקע אויך און נישט צו די גוים, פאר זיי האט מען מתיר געווען די אלע שקצים ורמשים, דער אור החיים הקדוש זאגט, נאר ביי אידן דא אזא זאך ווי טומאה, ביי גוים זענען קיינמאל נישט מקבל טומאה, אזוי ווי בהמות זענען נישט מקבל טומאה. איז וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, וועלכע פון די שרצים וואס קריכן אויף דער ערד האט די תורה גוזר געווען טומאה, החולד, דער מין וואס רופט זיך חולד, יש אומרים אז דאס איז וואס די חזל רופן אן א חולדה, והעכבר טייטשט מען א מייז, והצב למינהו, די תולדות יצחק זאגט אז צב איז א לשון פון אויפבלאזן, ווייל דאס איז א מין בעל חי וואס ווען ער איז אויפגערעגט ווערט ער זייער שטארק אויפגעשוואלן ביז ס'פלאצט און ס'שטארבט, און די פארע וואס קומט ארויס דערפון איז מורא'דיג שעדליך, ווער ס'אטעמט אריין דערפון קען שטארבן. זאגט רש"י וזה לכם הטמא, כל טומאות הללו, די אלע טומאות וואס מען רעדט דא, אינן לאיסור אכילה, דא רעדט מען נישט פון די איסור אכילה, איסור אכילה איז דא ביי אלע סארטן שרצים נישט נאר ביי די אכט,

פסוק ל"א אלה הטמאים לכם בכל השרץ, נאר די אכט זענען די וואס זענען טמא צו ענק פון אלע מיני שרצים, און וואס איז זייער טומאה, אז נאר כל הנוגע בהם במותם יטמא עד הערב, ווער ס'רירט צו צו זיי נאך זייער שטארבן, וועט טמא זיין ביז ביינאכט וועט זיך דארפן טובל'ען און האבן הערב שמש. דער רבינו בחיי שטעלט זיך דא, פארוואס איז דער שלאנג נישט אין כלל פון די שמונה שרצים וואס זענען טמא? די שלאנג לכאורה וואלט געדארפט האבן די גרעסטע טומאה צו זיך, ס'איז דאך ממש די קליפה אליינס, ווי מען זעט ביי די נחש הקדמוני, פארוואס האט מען אים עפעס ארויסגעלאזט דא פונעם חשבון? זאגט ער א געוואלדיגע פשט, די תורה דאך דרכיה דרכי נועם, א שלאנג האט א סם און ס'קען ממית'ן מענטשן, די תורה האט נישט גוזר געווען קיין טומאה ווען מ'רירט צו א שלאנג, כדי מענטשן זאלן זיך נישט צוריקהאלטן פון הרג'ענען שלענג און עקדעסן, די אלע זאכן וואס האבן צו זיך א סם און זענען שעדליך פאר די מענטשהייט, האט מען דירעקט נישט גוזר געווען אויף זיי קיין טומאה, כדי מענטשן זאלן זיך נישט צוריקהאלטן פון זיי צו הרג'ענען. די שמונה שרצים האבן נישט צו זיך קיין שום גיפט, ממילא וועט מען זיך דארף מען זיי נישט הרג'ענען, און פאר דעם האט די תורה גוזר געווען אויף דעם א טומאה. פסוק ל ב וואס נאך איז די דין פון די שמונה שרצים, וכל אשר יפול עליו מהם במותם, יעדע זאך, יעדע כלי, וואס ס'וועט ארויפפאלן אויף אים פון זיי, נאך זייער שטארבן, יטמא ווערט אויכעט טמא, מכל כלי עץ, פון יעדע האלצענע כלי, או בגד, אדער א קלייד, או עור, אדער א לעדער, או שק, דאס איז א קלייד וואס איז צוזאמגעשטעלט פון ציגן האר, כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם, יעדע כלי וואס איז געמאכט געווארן צו טון אן ארבעט מיט דעם, לאפוקי, א דעקל וכדומה וואס מען לייגט גארנישט אריין אין דעם, במים יבוא, עס דארף געברענגט ווערן אין א מקווה כשרה פון פערציג סאה, וטמא עד הערב וטהר, און נאכדעם דארף עס אויכעט טמא זיין ביז ביינאכט, און ערשט דעמאלט ווערט עס ריין אז מען זאל עס קענען נוצן פאר תרומה וקדשים. דא איז די איינציגע מאל ווי ס'שטייט במים יבוא, ביי די אלע פריערדיגע פסוקים ווי ס'איז געשטאנען אז ס'איז טמא, די מענטש צו כלים איז נישט געשטאנען אז מ'דארף עס טובל'ען, זאגט די רמב"ן ער ווארט צו ביז ער ענדיגט די דין פון טומאה וטהרה, און דא שטעלט ער אראפ דעם כלל און מ'לערנט ארויס פון דא אויף אלע זאכן, און נישט נאר ביי שרצים איז דא די הלכה פון במים יבוא די זעלבע זאך איז אויכעט ביי טומאת נבילות, פון בהמות און חיות, ער ווארט נאר אויס ביז ער ענדיגט רעדן פון דעם ענין, און דעמאלטס זאגט ער די הלכה. זאגט רש"י, במים יבוא, ואף לאחר טבילותו, און אויכעט נאכן טובל'ען, טמא הוא לתרומה עד הערב, איז עס טמא פאר תרומה ביז ביינאכט, ואחר כך וטהר בהערב שמש, ביי די הערב שמש, דעמאלטס ווערט עס ריין. פסוק ל ג וכל כלי חרס און יעדע שארבענע כלי אשר יפול מהם אל תוכו וואס וועט אריינפאלן פון די שרצים צו די תוך צו די פנימיות צו די אויר פון די כלי כל אשר בתוכו יטמא אלעס וואס געפונט זיך אין די כלי וועט טמא ווערן ואותו תשברו און דעם כלי אליין קען מען נישט רייניגן אין קיין מקווה די איינציגע וועג וויאזוי מען קען עס רייניגן איז אז מען זאל אים צוברעכן, מען מוז עס נישט ממש צוברעכן אויף פיצלעך, מען מאכט אז ס'זאל באקומען א לאך, ס'זאל מער נישט זיין ראוי פאר די פריערדיגע באנוץ, און דעמאלטס באקומט עס צוריק די דין טהרה. זאגט רש"י אל תוכו, אין כלי חרס מיטמא אלא מאוירו, א שארבענע כלי קען נישט טמא ווערן פון די רוקן זייט, נאר פון די אויר, דאס לערנט מען ארויס פון די הלכה פון צמיד פתיל וואס עס שטייט אין פרשת חוקת, אז א שארבענע כלי וואס איז פארמאכט און ס'ליגט אין א אוהל המת באקומט עס נישט קיין טומאה, זעט מען פון דעם אז ס'איז נאר מטמא פון אינעווייניג און נישט פון אינדרויסן, און די סיבה פארוואס די תורה האט מיקל געווען ביי א כלי חרס ס'זאל נישט מקבל טומאה זיין פון די רוקן זייט, זאגן די מפרשים ווייל די תורה האט געשוינט דעם מענטש דער בעל הבית, וויבאלד מען קען עס נישט טובל'ען מען דארף עס צוברעכן, אויב ס'וואלט מקבל טומאה געווען אפילו פון אינדרויסן, וואלט מען ממש יעדן טאג געדארפט צוברעכן אלע שארבענע כלים וואס ס'באקומט זייער גרינג א טומאה, פארדעם האט ער געזאגט אז נאר ווען ס'גייט אריין א טומאה אין די כלי, אין די אויר דעמאלטס איז עס מקבל טומאה. און אויב ס'איז אריינגעגאנגען א שרץ אין די אויר אפילו ווען ס'האט נישט צוגערירט צו די ווענט פון די כלי, ס'איז נאר געווען אין די חלל פון די כלי, ווערט די כלי אליין טמא און ס'איז מטמא אלעס וואס איז דערין. זאגט רש י כל אשר בתוכו יטמא, הכלי חוזר מטמא מה שבאוירו, די כלי ווערט טמא פון די שרץ, די שרץ איז א אב הטומאה, די כלי ווערט א ראשון לטומאה, און ס'איז מטמא אלע אוכלין און משקין וואס געפינען זיך דערין, זיי ווערן א שני לטומאה. ואותו תשבורו, למד שאין לו טהרה במקווה, דאס לערנט אונז ארויס אז מ'קען דאס נישט טובל'ען אין א מקווה, מען קען עס נוצן אויב מען וויל טמא'נערהייט אויכעט, למשל די טעג וואס דער מענטש איז טמא און ער וויל נוצן טמא'נע כלים, אדער ער וויל עס נוצן פאר חולין און ער איז נישט פון די מענטשן וואס עסן חולין בטהרה, מעג ער עס נוצן, אבער אויב ער וויל אז ס'זאל באקומען א טהרה, דארף ער דאס צוברעכן. פסוק לד. נישט יעדע זאך וואס ליגט אין די אויר פון א כלי חרס וואס ווערט טמא פון א שרץ איז מקבל טומאה פון די כלי, נאר מכל האוכל אשר יאכל, פון יעדע עסנווארג וואס איז פריש, ס'איז נאכנישט פארשטינקען, ס'קען געגעסן ווערן, אשר יבוא עליו מים, וואס עס קומט אויף דעם וואסער עס איז שוין געווארן מוכשר לקבל טומאה, יטמא, אזא מין זאך קען טמא ווערן, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא, די זעלבע זאך א יעדע געטראנק וואס עס איז גוט אין טעם און עס קען געטרונקען ווערן אין יעדע סארט כלי, ווערט עס טמא, דאס איז איין פשט אז די וכל משקה אשר ישתה בכל כלי רעדט מען פון משקין וואס ס'ליגט אין די אויר פון א כלי חרס און אז ס'איז מקבל טומאה פון די כלי, דאס גייט נאר לויט די שיטה אז ס'איז דא א טומאה מן התורה פאר משקין, אבער ס'איז דא א צווייטע שיטה וואס האלט אז משקין איז בכלל נישט מקבל טומאה מן התורה, לויט דעם טייטשט מען אויס וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא אז דאס איז א המשך מיט אשר יבוא עליו מים יטמא, אז סיי אויב ס'קומט ארויף אויף די עסנווארג וואסער, און סיי ס'קומט ארויף אויף דעם איינע פון די אנדערע פון די ז' משקים, אייביג איז עס ראוי לקבל טומאה, ס'ווערט מוכשר דורך די משקה וואס איז ארויפגעגאנגען דערויף. זאגט רש י, מכל האוכל אשר יאכל, מוסב על מקרא העליון, דער פסוק איז נישט עפעס א פרישע פסוק, כאילו אז יעדע עסנווארג וואס קומט אין בארירונג מיט וואסער ווערט גלייך טמא, ניין, ס'איז א המשך מיט די פריערדיגע פסוק וואס דארט איז געשטאנען כל אשר בתוכו יטמא, זאגט יעצט די פסוק אויף דעם מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים, יעדע עסנווארג וואס ווערט געגעסן, און ס'איז שוין פארדעם געקומען אויף דעם וואסער, והוא בתוך כלי חרס הטמא און ס'געפונט זיך אין די טמא'נע כלי חרס, יטמא, ווערט עס טמא. איז דא דא א גירסא וכן כל משקה, אשר ישתה בכל כלי, והוא בתוך כלי חרס הטמא יטמא, דאס קומט אויס ווי די ערשטע פשט וואס אונז האמיר געלערנט אין פסוק, אז די פסוק די צווייטע האלב לערנט אונז אז משקאות זענען אויך מקבל טומאה אין א כלי חרס. למדנו מכאן דברים הרבה, פון דעם פסוק לערנט מען ארויס אסאך דינים, למדנו שאין אוכל מוכשר ומתוקן לקבל טומאה עד שיבואו עליו מים פעם אחת, א עסנווארג איז נישט גרייט אנצונעמען קיין טומאה ווילאנג ס'איז נישט איינמאל אנגעקומען אויף דעם קיין וואסער, ווי די מפרשים שמועסן אויס דעם טעם, אז מענטשן האלטן זיך צוריק צו עסן פירות און ירקות פאר מען שווענקט עס אפ, קומט אויס אז ס'הייסט נישט קיין ריכטיגע אוכל פאר ס'קומט נישט אין בארירונג מיט וואסער, אזוי שמועסט אויס דער ספר החינוך, און דער רשבם ברענגט עס דא. ס'קען נישט הייסן קיין ריכטיגע עסנווארג ווילאנג ס'איז נישט געקומען אין בארירונג מיט וואסער. איינמאל ס'איז שוין געקומען אין בארירונג מיט וואסער, זאגט רשי, ומשבאו עליו מים פעם אחת, איז עס אייביג מקבל טומאה לעולם ואפילו נגוב, אפילו ס'איז אפגעטרוקנט. פארוואס? ווייל ס'איז שוין געווארן אן אוכל. איינמאל ס'איז שוין געווארן אן אוכל, איז עס, בלייבט עס אייביג מיט דעם דין אוכל, און ס'איז מקבל טומאה. ס'דא נאך א טעם פארוואס. ווען ס'רירט צו איינער פון די ז' משקים צו א עסנווארג ווערט עס ראוי לקבל טומאה, ווייל ווילאנג די עסנווארג איז טרוקן ווערט עס נישט אזוי פארשמירט און פארמיאוסט ווען א שרץ וכדומה קומט אין בארירונג דערמיט. א פייכטע זאך ווערט מער שמוציג און מער פארשמירט פון ס'כאפט זיך ס'קלעבט זיך בעסער אן אין דעם די מיאוסקייט פון די שרצים פון די נבילות און פאר דעם איז עס מקבל טומאה נאר אויב ס'איז שוין אמאל נאס געווען, אזוי שמועסט די רמבן אויס, און ער זאגט אז מען וויל נישט נתת דבריך לשיעורין, פאר דעם האט מען געזאגט אז אפילו ס'איז שוין יעצט אויסגעטריקענט אבער וויבאלד ס'איז אמאל נאס געווען בלייבט עס אייביג מיט דעם דין טומאת אוכלים. זאגט רשי והיין והשמן וכל הנקרא משקה מכשיר זרעים לטומאה כמים, פונקט ווי וואסער איז מכשיר איז די זעלבע זאך וויין מיט אויל אלע זאכן וואס מען טרעפט אויף זיי אין פסוק אז ס'ווערט אנגערופן משקה טוט עס אויך מכשיר זיין די זרעים, שכך יש לדרוש המקרא, דעם פסוק קען מען אויסטייטשן אויף דעם אופן, אשר יבוא עליו מים אויב ס'איז געקומען אויף דעם אוכל, וואסער, או כל משקה, אשר ישתה בכל כלי, אדער סיי וועלכע פון די ז' משקאות, יטמא האוכל ווערט די עסנווארג טמא. ועוד למדו רבותינו מכאן. נאך א זאך האבן חזל ארויסגעלערנט פון דא, שאין ולד הטומאה מטמא כלים, א כלי קען נאר מקבל טומאה זיין פון א אב הטומאה און נישט פון א ראשון לטומאה, שכך שנינו, אזוי שטייט אין די גמרא, יכול איך וואלט געקענט מיינען, יהיו כל הכלים מיטמאין מאויר כלי חרס, סיי וועלכע כלי ס'איז געליגן אין א כלי חרס וואס איז טמא געווארן פון א שרץ, זאל עס אויך טמא ווערן, תלמוד לומר, כל אשר בתוכו יטמא מכל האוכל, נאר אוכל און משקה מיטמא מאויר כלי חרס ואין כל הכלים מיטמאין מאויר כלי חרס. פארוואס? לפי שהשרץ אב הטומאה. די שרץ וואס איז דא מטמא איז א אב הטומאה. והכלי שנטמא ממנו ולד הטומאה. די כלי וואס ווערט טמא פונעם שרץ, די דרויסנדיגע כלי חרס, דאס ווערט א ראשון. לפיכך אינו חוזר ומטמא כלים שבתוכו, פאר דעם קען עס נישט ווייטער מטמא זיין די כלים וואס ליגן אינעווייניג, און פון דעם לערנט מען ארויס אז נאר אוכלין און משקין וואס דאס קען ווערן א שני לטומאה איז מקבל טומאה פון אויר כלי חרס, אבער כלים קען נישט מקבל טומאה זיין פון אויר כלי חרס, ווייל איך זאג נישט אז די שרץ וואס קומט אריין אין די חלל פון די כלי חרס מאכט אזוי ווי די גאנצע לופט דארט, די גאנצע אטמאספער זאל ווערן א שטיק טומאה. און די כלים למשל וואס ליגן אין דעם זאלן באקומען א טומאה גלייך פונעם שרץ און ס'זאל יא טמא ווערן? ניין. די טומאה פון די שרץ גייט ארויף אויף די כלי חרס וואס ס'נעמט ארום די גאנצע זאך דא, און אויב ס'ליגט אין דעם אוכלין און משקין באקומט עס א טומאה פון דעם דרויסנדיגן כלי חרס. ולמדנו עוד, נאך א הלכה לערנט מען פון דא ארויס. שהשרץ שנפל לאויר התנור והפת בתוכו, אויב א שרץ פאלט אריין אין די לופט פון א אויוון, וואס א אויוון איז א כלי חרס, און ס'איז דא אויך א ברויט וואס באקט זיך אינעם אויוון, ולא נגע השרץ בפת, די שרץ אליין האט נישט צוגערירט צום ברויט, התנור ראשון והפת שניה איז די אויוון א ראשון לטומאה, און די ברויט איז א שני לטומאה. ולא נאמר און אונז זאג מיר נישט, רואין את התנור כאילו מלא טומאה, אז מען באטראכט דעם אויוון כאילו עס איז אנגעפילט מיט טומאה דורך דעם שרץ ותהא הפת תחילה און די ברויט זאל ווערן א ראשון, שאם אתה אומר כן ווייל אויב וואלסטו אזוי געטייטשט אז די אטמאספער ווערט אנגעפילט פון טומאה פונעם שרץ, לא נתמעטו כל הכלים מלהטמא מאויר כלי חרס, וואלט איך נישט געקענט פארמינערן די אלע כלים וואס געפונען זיך דארטן אז זיי זאלן נישט טמא ווערן שהרי טומאה עצמה נגעה בהם מגבם. ווייל ס'קומט דאך אויס אז זיי האבן אליין צוגערירט צו די טומאה פונעם שרץ, ווייל די גאנצע אויר איז דאך א שטיק טומאה. אלא מאי, מען זאגט נישט אזוי, נאר די טומאה גייט צו די דרויסנדיגע כלי, און אלעס וואס ס'רירט צו צו די דרויסנדיגע כלי ווערט טמא. ולמדנו עוד, און אונז לערן מיר נאך ארויס פון דעם פסוק על ביאת מים, דאס וואס א עסנווארג ווען ס'קומט ארויף אויף דעם וואסער ווערט עס מוכשר, שאינה מכשרת זרעים אלא אם כן נפלו עליהם משנתלשו. נאר אויב ס'איז געווארן נאס נאכן אפגעריסן ווערן פון דער ערד, שאם אתה אומר מקבלין הכשר במחובר, אויב זאלסטו זאגן אז אפילו ווען ס'איז באהאפטן צו דער ערד קען עס שוין ווערן מוכשר לקבל טומאה, אין לך דבר אוכל שלא בא עליו מים, יעדע עסנווארג האט דאך אמאל גערעגנט אויף דעם, ומהו אומר אשר יבא עליו מים, פארוואס זאגט דער פסוק מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים, ס'איז דאך נישט דא אזא מציאות אז ס'זאל נישט קומען וואסער אויף דעם, אלא מאי מוז עס זיין משנתלשו, אשר יבוא עליו מים מיינט נאכדעם וואס ס'איז שוין געווארן אפגעריסן, אויב דעמאלטס קומט ארויף וואסער ווערט עס מוכשר לקבל טומאה. ולמדנו עוד, און נאך א זאך לערנט מען ארויס פון דא, שאין אוכל מטמא אחרים, א עסנווארג קען נישט מטמא זיין אנדערע זאכן, אלא אם כן יש בו כביצה, נאר אויב ס'האט דעם שיעור ווי א ביצת תרנגולת, שנאמר אשר יאכל, די פסוק דרוקט זיך אויס דא מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים יטמא, די יטמא קען מען ליינען אזוי ווי יטמא, לערנט מען פון דא ארויס א הלכה לגבי אז די עסנווארג זאל גיין מטמא זיין עפעס אנדערש, און אשר יאכל מיינט א שטיק עסנווארג וואס איז אזוי גרויס אנצופילן דעם בית הבליעה, אוכל הנאכל בבת אחת, דאס קען מטמא זיין ווייטער, ושיערו חכמים, אין בית הבליעה מחזיק יותר מביצת תרנגולת, די מערסטע וואס א מענטש קען ארייננעמען אין בית הבליעה אויף איין מאל, איז די שיעור פון א כביצה, און אזוי פיל דארף זיין אין די עסנווארג כדי עס זאל קענען ווייטער מטמא זיין. פסוק לה, וכל אשר יפול מנבלתם עליו יטמא, א יעדע זאך וואס ס'וועט ארויפפאלן פון די נבילה פון די שמונה שרצים אויף אים, וועט טמא ווערן, תנור וכיריים יותץ, א אויוון וואס איז געמאכט געווארן פאר ברויט, און כיריים וואס דאס איז געמאכט געווארן צו קאכן פלייש, און ס'ווערט אנגערופן כיריים א לשון רבים, ווייל ס'האט פלאץ ארויפצולייגן צוויי טעפ, דאס האט א דין פון א כלי חרס, אז מען דארף עס צושטויסן, צושטערן, כדי ס'זאל פארלירן די דין טומאה, טמאים הם וטמאים יהיו לכם, ס'איז טמא געווארן דורך דעם שרץ, און טמא זאלן זיי זיין פאר ענק, זאגט רש י, פון דעם לערנט מען ארויס אז מען קען עס האלטן אזוי אויכעט, אויב מען וויל עס נוצן נאר בימי טומאתו, אדער פאר חולין, קען מען עס לאזן און נוצן אזוי, אבער אויב מען וויל עס מטהר זיין, מען וויל עס נאך קענען נוצן פאר תרומה וקדשים, מוז מען דאס צושטויסן, מען מוז דאס צעברעכן אויף א אופן וואס ס'זאל פארלירן דעם דין תנור וכיריים. זאגט רש י, תנור וכיריים, כלים המיטלטלין הם. רש י לערנט אז דאס איז א זאך וואס מען קען ארומטראגן פון איין פלאץ צום צווייטן, און ס'איז משמע פון רש י אז אויב ס'זאל זיין מחובר לקרקע וועט עס נישט מקבל טומאה זיין, ס'באקומט א דין ווי קרקע וואס איז נישט מקבל טומאה, דער רמב ם זאגט קלאר אז תנור וכיריים זענען אנדערש ווי געווענליך, און אפילו ווען ס'איז מחובר לקרקע איז עס אויכעט מקבל טומאה. והן של חרס, ס'איז געמאכט געווארן פון ערד, ס'איז נישט ממש שארבן, זאגן די מפרשים, ווייל א כלי חרס האט מען אויסגעברענט אין א קאלעך אויוון, אבער א תנור וכירים האט מען קיינמאל נישט אויסגעברענט אין קיין אויוון, מען האט עס נאר צאמגעשטעלט מיט ליים און פון אינעווייניג אויסגעהייצט און דארט באקט מען די ברויט, אבער דאך האט עס די זעלבע הלכה ווי א כלי חרס, ויש להן תוך, ס'האט א תוך, ס'האט א פלאץ ווי מ'לייגט אריין זאכן, ושופת און ער שטעלט ארויף על נקב החלל אויף די לאך פון די הוילקייט את הקדירה דעם טאפ, ושניהם זיי ביידע סיי די תנור סיי די כירים פיהם למעלה האבן דעם עפענונג אויף ארויף. יותץ, ווי שאין לכלי חרס טהרה בטבילה, ווייל ס'האט די זעלבע הלכה ווי א כלי חרס וואס מ'קען נישט רייניגען מיטן טובל'ען, און די סיבה דערצו זאגן די מפרשים, ווייל די טומאה זאפט זיך זייער שטארק איין אין א כלי חרס, פאר דעם האט מען געזאגט אז מען זאל עס צוברעכן, אויכעט ווייל ס'איז נישט אזא טייערע זאך א כלי חרס, ס'איז מער א ביליגערע זאך, ס'איז נישט אזא גרויסע שאדן אז מען הייסט אים עס צוברעכן, פאר דעם האט די תורה געזאגט אז מען זאל עס צוברעכן. וטמאים יהיו לכם שלא תאמר דו זאלסט נישט זאגן מצווה אני לנותצם כ'האב א מצוה דאס צו צושטויסן תלמוד לומר וטמאים יהיו לכם ס'קען בלייבן פאר ענק טמא'נעהייט אויכעט אם רצה לקיימן בטומאתן רשאי. פסוק ל ו, אך נאר, מעיין א קוואל ובור מקווה מים, און א גרוב פון פארזאמלטע וואסערן, יהיה טהור. דאס בלייבט יא ריין. א תנור וכירים, אדער אוכלין און משקין, א כלי חרס, די אלע זאכן קענען ווערן טמא פון א שרץ, אבער אויב א שרץ זאל צורירן צו קוואל וואסער, אדער צו א גרוב מיט פארזאמלטע וואסער, וועט עס נישט טמא ווערן. ווילאנג וואסער איז מחובר לקרקע, איז עס נישט מקבל טומאה, א צווייטע פשט ברענגט רש י, א מענטש וואס וועט זיך טובל'ן אין א קוואל, אדער אין א מקווה פון פארזאמלטע וואסער, וועט ער ריין ווערן פון זיין פריערדיגע טומאה. חזל דרש'נען דעם אך א מיעוט, אז א מעיין איז טאקע מטהר בזוחלין, און בכל שהוא, אבער א בור, מקווה המים, א פארזאמלונג פון מי גשמים מוז זיין פארזאמלט באשבורן, עס טאר נישט האבן קיין זחילה, עס טאר נישט פליסן, עס דארף זיין צאמגעזאמלט אויף איין פלאץ, נאר אזוי טוט עס מטהר זיין. ונוגע בנבלתם יטמא, און דער וואס ער רירט צו צו די נבילה פון די שרצים, דער וועט טמא ווערן. איז רש י זאגט אז דאס גייט ארויף אויף א מענטש וואס ער געפינט זיך אין א מקווה, אפילו ער איז אין מקווה, אבער אויב ער רירט יעצט צו צו א שרץ וועט ער טמא ווערן. און דער רמבן זאגט אז מען רעדט דא פון סתם וואסער וואס איז נישט צאמגעזאמלט אין דער ערד, ס'איז נישט קיין קוואל, סתם וואסער וואס קומט אין בארירונג מיט די שרצים ווערט יא טמא, נאר אויף א זאמלונג פון מ סאה אדער א קוואל, דאס קען נישט מקבל טומאה זיין פון א שרץ. זאגט רש"י אך מעיין ובור מקווה מים המחוברים לקרקע אין מקבלין טומאה, ועוד יש לך ללמוד, נאך קענסטו פון דא ארויסלערנען, יהיה טהור הטובל בהם מטומאתו, איינער וואס ער טובל'ט זיך אין זיי פון זיין טומאה, וועט ער טהור ווערן פון זיין טומאה דורכ'ן טובל'ן. ונוגע בנבלתם יטמא, אפילו הוא תוך מעיין ובור, ער געפינט זיך יעצט אין א קוואל אדער אין א גריב מיט וואסער, ונוגע בטומאתם, און ער רירט יעצט צו צו די טומאת שרץ, יטמא ווערט ער טמא. שלא תאמר קל וחומר, אם מטהר את הטמאים מטומאתם, מה דאך א מקווה קען ארויסנעמען א מענטש פון טומאה, קל וחומר שיציל את הטהור מליטמא, איז דאך זיכער אז ס'קען ראטעווען א מענטש וואס ער איז נאכנישט געווען טמא, אז ער זאל נישט באקומען קיין טומאה פונעם שרץ, לכך נאמר ונוגע בנבלתם יטמא, אז אויב איינער רירט צו צו א נבילה אין א מקווה, ווערט ער יא טמא. פסוק ל' ז' וכי יפול מנבלתם, ווען ס'וועט אראפפאלן פון די נבילה פון די שמונה שרצים, על כל זרע זרוע אשר יזרע, אויף יעדע זאמען פון די מין זרוע, די מין קערנדלעך, וואס איז דער סדר צו פלאנצן אדער וואס א מענטש טראגט עס יעצט ארויס צו פלאנצן, טהור הוא, ס'איז טהור ווייל מען רעדט דא אז ס'איז נאכנישט געווארן מוכשר לקבל טומאה. זאגט רש"י, זרע זרוע, זריעה של מיני זרעונין. זרוע איז דער שם דבר הוא, דער נאמען פון די מין הייסט זרוע, זרע זרוע מיינט א קערנדל פון זרוע כמו, ויתנו לנו מן הזרועים, שטייט דארט ביי חנניה מישאל ועזריה, זיי האבן זיך געבעטן אז מען זאל זיי געבן צו עסן פון די קערנדלעך. טהור הוא, לימדך הכתוב, שלא הוכשר ונתקן לקרות אוכל לקבל טומאה עד שיבוא עליו מים, ווילאנג ס'קומט נישט אין בארירונג מיט וואסער איז עס נישט ראוי לקבל טומאה, הגם ס'איז שוין געשטאנען פריער אין פסוק ל' ד', מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא, ווי רש"י האט אויסגעשמועסט דארט באריכות אז פון דארט לערנט מען ארויס די דין פון הכשר טומאה, אז ס'מוז קומען אין בארירונג מיט וואסער כדי ס'זאל קענען מקבל טומאה זיין, דאך זאגט די רמב"ן, שטייט אין תורת כהנים, אז אויבן האט מען גערעדט לגבי ס'זאל מקבל טומאה זיין פון א כלי וואס איז טמא געווארן פון א שרץ, און דא רעדט מען אז אפילו אויב ס'קומט אין בארירונג מיט א שרץ אליין ווערט עס אויך נישט טמא נאר אויב ס'האט געהאט א הכשר לקבל טומאה. נאך א חילוק זאגט ער אויבן רעדט מען פון מאכלים, געהעריגע עסנווארג, דאס זאגט די פסוק אויבן מוז קומען אין בארירונג מיט וואסער כדי עס זאל מקבל טומאה זיין, דא איז א חידוש אז אפילו קערנדלעך וואס מ'טראגט ארויס צום פלאנצן איז אויכעט ווען ס'קומט אין בארירונג מיט וואסער ווערט עס מוכשר לקבל טומאה. די גמרא זאגט אין מסכת חולין אז וויבאלד איינע פון די צוויי פסוקים איז איבריג, ביידע פסוקים שטייען ביי טומאת שרץ, זאגט מען אבער אז מ'נעמט איין פסוק אויף טומאת מת. איין פסוק לערנט אונז אז ביי טומאת מת מוז עס אויכעט זיין פארדעם מוכשר לקבל טומאה, און די צווייטע פסוק קומט אויף טומאת שרץ און די גמרא מאכט א צריכותא אז ווען ס'שטייט ווען נאר ביי מת, וואלט איך געזאגט אז וויבאלד מת מוז האבן א כזית און ס'איז נישט מטמא בכעדשה פארדעם דארף עס זיין מוכשר לקבל טומאה, אבער ביי שרץ איז גענוג וואס איז גענוג אפילו פחות מכזית אפילו בכעדשה זאל נישט אויספעלן קיין הכשר טומאה. און ווען ס'שטייט ווען נאר ביי שרץ וואלט איך געזאגט אז די סיבה פארוואס ס'דארף זיין מוכשר איז ווייל ס'איז נישט מטמא קיין טומאת שבעה, אבער טומאת מת וואס איז מטמא אויף זיבן טעג, אפשר זאל עס אויס זאל נישט אויספעלן קיין הכשר לקבל טומאה, דארף מען לאזן הערן אז ס'פעלט זיך יא אויס אז ס'זאל קומען אין בארירונג מיט וואסער, און אנדערש איז עס נישט מקבל טומאה. די רמבן שמועסט אויס עטליכע מאל אין די פרשה אז די אלע הלכות וואס שטייען דא ביי די שרצים איז די זעלבע הלכה לגבי טומאת נבילות, אפילו מען האט נישט אויסגעשמועסט דארטן די הלכה פון הכשר טומאה וכדומה זאל מען וויסן אז די תורה האט צוגעווארט פשוט ביז די סוף פון די פרשה און דארט שטעלט ער אראפ דעם כלל ביי שרץ און הוא הדין ביי טומאת נבילות. פסוק ל ח וכי יתן מים על זרע אויב ס'וועט געגעבן ווערן וואסער אויף די זאמען ונפל מנבלתם עליו און נאכדעם פאלט ארויף פון די נבילה פון די שמונה שרצים אויף אים טמא הוא לכם, זאל דאס זיין טמא צו ענק, וויבאלד ס'איז געווארן מוכשר לקבל טומאה, ווערט עס טמא פון די נבילה פונעם שרץ. זאגט רש י, וכי יתן מים על זרע, לאחר שנתלש, אזוי ווי רש י האט שוין פריער אויסגעשמועסט, שאם תאמר יש הכשר במחובר אין לך זרע שלא הוכשר, אנדערש קען מען נישט זען קיין מציאות וויאזוי ס'זאל זיין א זאמען וואס איז נישט געווארן מוכשר לקבל טומאה, יעדע זאך קומט דאך אמאל אין בארירונג מיט רעגן וואסער, נאר וואס דען ס'מוז צוקומען וואסער נאכן אפרייסן מים על זרע. לערנט מען ארויס פון א גזירה שוה פון אויבן, אז בין מים בין שאר משקין, אויבן איז דאך געשטאנען מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים, און די פסוק האט צוגעלייגט וכל משקה אשר ישתה בכל כלי, איז די זעלבע זאך דא אפילו ס'שטייט נאר מים, הוא הדין אלע אנדערע משקאות, און אויכעט בין נפלו הם על הזרע בין זרע נופל לתוכם, סיי ווען די וואסער פאלט ארויף אויף די זאמען און סיי ווען די זאמען פאלט אריין אין די וואסער, אייביג איז עס טמא, הכל נדרש בתורת כהנים, מען לערנט עס ארויס אין תורת כהנים, ווייל די פסוק זאגט א כלל, ונפל מנבלתם עליו, אויב ס'פאלט ארויף פון די שרצים אויף דעם, ווערט עס טמא, נישט קיין חילוק צו עס איז געווען מים על זרע, צו זרע על מים, יש אומרים ווייל ס'שטייט מים על זרע ונפל, דרש'נט מען די ווארט זרע אויף אראפ אויכעט, אויב די זאמען איז אריינגעפאלן אין די וואסער ווערט עס אויכעט מוכשר לקבל טומאה. ונפל מנבלתם עליו, אף משנגב מן המים, אפילו נאכדעם וואס ס'איז שוין געווארן אפגעטריקנט פון די וואסער, איז עס נאך ווייטער מוכשר לקבל טומאה, שלא הקפידה תורה אלא להיות עליו שם אוכל, די עיקר איז אז ס'זאל באקומען א נאמען עסנווארג, ומשירד לו הכשר קבלת טומאה פעם אחת שוב אינו נעקר הימנו, איינמאל ס'איז אראפגעגאנגען אויף אים דעם דין פון קבלת טומאה גייט עס מער נישט אוועק דערפון. פסוק ל"ט. דא גייט ער צוריק צו די טומאת נבילות, וואס אויבן האט מען נאר געלערנט ביי בהמות טמאות און ביי חיות אז די נבילה איז מטמא, און דא קומט ער זאגן אז ביי בהמות טהורות איז אויך די נבילה דערפון מטמא. זאגט דער פסוק וכי ימות אויב ס'וועט אפשטארבן מן הבהמה פון דער בהמה אשר היא לכם לאכלה וואס זי איז יא געגעבן געווארן צו ענק צום עסן, ס'איז א טהור'ע מין, אבער ס'איז געשטארבן מ'האט עס נישט געשחט'ן, ווען מ'שחט עס אפילו ווען ס'איז טריפה האט עס נישט קיין טומאת נבילות, אבער אויב ס'איז געשטארבן, הנוגע בנבלתה יטמא עד הערב, ווער ס'רירט צו צו איר טויטע קערפער וועט טמא זיין ביז ביינאכט, דאס מיינט אז ער דארף זיך טובל'ען און אפילו נאכדעם איז ער טמא ביז הערב שמש, זאגט רשי בנבלתה ולא בעצמות וגידין, נישט אויב מ'רירט צו צו די ביינער אדער די אדערן, ולא בקרניים וטלפיים, נישט ווען מ'רירט צו די הערנער אדער די פיס די הארטע פיסעלעך, ולא בעור און נישט אין די לעדער. פארשטייט זיך אז דאס איז אלעס נאר אויב די זאכן זענען מער נישט מחובר מיט די פלייש, ווילאנג אבער א ביין אדער די הויט איז מחובר צום פלייש, איז עס א יד אדער א שומר און ס'איז יא מטמא נבילות. פסוק מ', והאוכל מנבלתה, און ווען איינער וועט עסן פון די טויטע קערפער פון איינע פון די בהמות טהורות וואס די רמבן שמועסט אויס אז די הלכה פון אוכל איז נישט געשטאנען אויבן ווייל ביי בהמה טמאה זענען דאך מענטשן נישט טועה און עסן דערפון זיי ווייסן אז ס'איז פון א טמא'נע סארט אבער דא וואס איז בעצם א טהור'ע מין קען ער קומען צו א טעות און מיינען אז מ'האט עס גע'שחט'ן כשר אבער דערווייל איז עס געווען נבילה. איז אויב א מענטש האט געגעסן דערפון, יכבס בגדיו וטמא עד הערב, דארף ער אויכעט זיך וואשן די קליידער, ווייל ווען איינער עסט עס, איז לא די וואס ער רירט עס צו, טראגט ער דאך עס, ער נעמט דאך עס מיט די הענט און לייגט עס אין מויל אריין, ממילא האט ער דעם טומאת משא, און ער דארף זיך וואשן די קליידער אויכעט אין א מקווה, וטמא עד הערב, די חידוש איז, זאגט דער רמבן, אז איך זאג נישט ווייל ער האט עס געגעסן ווערט ער עפעס שטערקער טמא, ס'האט די זעלבע דין ווי ווען איינער טראגט די נבילה. אזוי ווי מ'עט זען באלד אין רשי אז די והאוכל איז לאו דווקא נאר ס'קומט ארויסלערנען אויף די שיעור פון א נבילה מטמא צו זיין אז בכזית איז עס מטמא והנושא את נבלתה און דער וואס ער טראגט די נבילה דערפון אדער ער רירט עס נאר פון פלאץ יכבס בגדיו דארף זיך אויכעט טובל'ן זיינע קליידער וטמא עד הערב און ער איז טמא ביז ביינאכט.

מען טרעפט נישט אין ערגעץ אין די תורה אז ביים צורירן זאל שטיין וכיבס בגדיו, ממילא דאס איז די חילוק אז ביים צורירן זענען די קליידער נישט טמא און ביים טראגן יא, און רשי שמועסט עס דא אויס ווייל ס'איז שווער, פארוואס דארף די פסוק נאכאמאל זאגן את נבלתה? די פריערדיגע בנבלתה פון פסוק לט האט רש י געזאגט אז דאס קומט ממעט זיין עצמות וגידין, פארוואס דארף דא נאכאמאל שטיין את נבלתה? קומט רש י זאגן, וויבאלד טומאת משא איז הארבער, אז ס'איז מטמא בגדים, וואלט אפשר געווען א קלער אז דא זאלן די ביינער און די גידין אויכעט מטמא זיין, דארף מען לאזן הערן אז ניין, אפילו ס'איז הארבער אבער דאך נאר את נבלתה און נישט די עצמות וגידין, אזוי שמועסט אויס די באר בשדה. זאגט רש י והאוכל מנבלתה יכול תטמאנו אכילתו, ס'וואלט געווען א קלער אז ווייל ס'שטייט אין פסוק והאוכל מנבלתה זאל די אכילה אליין מטמא זיין, ס'הייסט אפילו ווען ער האט עס נישט געטראגן, איינער האט אים עס אריינגעשטעקט אין בית הבליעה זאל ער אויכעט טמא זיין, אבער כשהוא אומר בנבלת עוף טהור, ווען ס'שטייט ביי די נבילה פון א טהור'ע מין פייגל, נבילה וטריפה לא יאכל לטמאה בה, וואס פון דעם לערנט מען ארויס אז ס'איז מטמא בבית הבליעה, און דארט איז דא א מיעוט בה אתה מטמא בגדים באכילתה, נאר ביי נבלת עוף טהור איז דא א טומאה אויף די קליידער ווען א מענטש עסט עס, ואין נבלת בהמה מטמא בגדים באכילתה בלא משא, אויב האט ער עס נישט אליין גערירט וועט ער נישט מטמא זיין זיינע קליידער, כגון אם תחבה לו חבירו בבית הבליעה. זעהן מיר דאך אז ווען א מענטש עסט נבילה פון בהמה טהורה איז נישט דא קיין טומאת בגדים ווילאנג ער רירט עס נישט, אם כן מה תלמוד לומר האוכל, וואס דעמאלטס זאגט דא די פסוק והאוכל, וואס דאס איז משמע אז אפילו ווען איינער שטופט אים עס אריין און ער רירט עס נישט איז ער אויכעט מטמא בגדים. ליתן שיעור לנושא ולנוגע כדי אכילה, ער שטעלט עס צווישן נוגע און נושא צו לאזן הערן אז די שיעור פון טומאת מגע און טומאת משא איז די שיעור פון אכילה והוא כזית, געווענליך אכילה אין די תורה גייט ארויף אויף א כזית, אויב מען האט צוגערירט אדער געטראגן א כזית נבילה ווערט מען טמא. וטמא עד הערב, אף על פי שטבל צריך הערב שמש אפילו ער האט זיך שוין גע'טובל'ט מוז ער צוווארטן אויף זון אונטערגאנג. פסוק מ א. וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל אויבן איז געשטאנען לגבי טומאה וטהרה אז ס'דא אכט שרצים וואס זענען מטמא קומט דא די פסוק זאגן אז לגבי די איסור אכילה איז יעדער אינזעקט וואס קריכט אויף דער ערד מיאוס און ס'טאר נישט געגעסן ווערן. זאגט רש י, השורץ על הארץ, נאר אויב ס'קריכט אויף דער ערד, להוציא, ס'קומט פארמינערן את היתושין, די פליגעלעך וואס מאכן זיך שבכליסין, שבפולין פארשידענע מינע בונדלעך, ואת הזיזין, די מינע ווערעמלעך וואס מאכן זיך שבעדשים אין די לינזן, שהרי לא שרצו על הארץ, ס'האט נישט געקראכן אויף דער ערד, אלא בתוך האוכל, ס'איז נאר געווען אין די עסן ווייל ס'איז דארט באשאפן געווארן. אבל משיצאו לאויר ושרצו הרי נאסרו, אויב ס'איז ארויסגעגאנגען לאויר העולם און ס'האט געקראכן דעמאלטס ווערט עס אסור, און די מזרחי לייגט צו פון די גמרא אז דאס איז נאר געזאגט געווארן אויב די שרץ איז באשאפן געווארן ווען מ'האט שוין אראפגענומען די פירי פונעם בוים, אויב אבער ס'איז באשאפן געווארן ווען ס'איז נאך געווען מחובר לקרקע, איז אפילו ס'איז נאכנישט ארויסגעקומען לאויר העולם, נאר ס'קריכט אין די פירי אליין, הייסט עס ווי ס'וואלט געקראכן אויף דער ערד, ווייל וויבאלד ס'איז מחובר לקרקע האט עס א דין ווי קרקע. לא יאכל שטייט דא ווייטער א לשון אז ס'טאר נישט געגעסן ווערן דורך דיר, לחייב על המאכיל כאוכל ווען איינער געט צו עסן פאר א קטן וכדומה וועט דער מאכיל מחויב זיין פונקט ווי דער אוכל. שמועסט רש י אויס ואין קרוי שרץ אלא דבר נמוך קצר רגליים, שרץ מיינט א נידריגע זאך מיט קורצע פיס, אינו נראה אלא כרוחש ונד וואס ס'זעט אויס ווי ס'וואקלט זיך אויף דער ערד מ'זעט נישט קלאר וואו ס'גייט. פסוק מ ב, כל הולך על גחון, אנגעהויבן פון די וואס האבן גארנישט קיין פיס, זיי גייען אויפן בויך, וואס דאס איז א שלאנג, וכל הולך על ארבע, און יעדע זאך וואס גייט אויף פיר פיס אזוי ווי אן עגדיש, עד כל מרבה רגליים, ביז יעדע זאך וואס האט גאר אסאך פיס, לכל השרץ השורץ על הארץ, יעדע מין שרץ וואס קריכט אויף דער ערד, לא תאכלום, זאלט איר זיי נישט עסן, כי שקץ הם, ווייל זיי זענען אומווירדיג. זאגט רש י הולך על גחון, זה נחש, ולשון גחון מיינט שחייה, ס'גייט געבויגן, שהולך שח ונופל על מעיו, ער גייט אראפגעבויגן און און ער ליגט ער קריכט אויף זיין געדערים. כל הולך, שטייט דאך דא א ריבוי, להביא השלשולין, ווערעמליך. ואת הדומה לדומה און אלעס וואס איז דומה צו ווערעמליך. הולך על ארבע, זה עקרב,

אל תשקצו את נפשותיכם איר זאלט נישט פארמיאוס'ן ענקער זעהל בכל השרץ השורץ מיט יעדע שרץ וואס קריכט, ולא תטמאו בהם און איר זאלט נישט זיך מטמא זיין מיט זיי, ונטמתם בם אויב איר וועט זיך מטמא זיין מיט זיי וועט איר טמא ווערן פון זיי, ווי רש י ברענגט פון חזל, אויב מ'איז זיך מטמא אויף די וועלט וועט דער אייבערשטער זיך פירן מיט ענק אויף יענע וועלט אויכעט, בנידוי והרחקה ער וועט ענק דערווייטערן אזוי ווי מ'דערווייטערט א טמא'נעם מענטש, דער אור החיים הקדוש זאגט. ולא תטמאו בהם מען זאל אכט געבן מען זאל נישט טמא ווערן דערמיט אפילו בשוגג, ווייל אטאמאטיש ונטמתם בם, אפילו מען עסט עס בשוגג, ווערט מען מטומטם, עס טוט פארשטאפן דעם קאפ, ווי דער רבינו בחיי זאגט, אז דער ונטמתם בם פעלט דער אלף, ווייל דער אלופו של עולם, דער אייבערשטער טוט זיך אפ פון אזא מין מענטש, דער מענטש פארלירט זיין רוח הקודש, ממילא דארף מען זען צו שטיין ווייט פון די אלע שרצים. זאגט רש י, אל תשקצו באכילתם, שהרי כתיב נפשותיכם, שטייט דאך דא אז מען רעדט פונעם זעל, ואין שיקוץ נפש במגע, אז מען רירט עס צו ווערט נאכנישט די זעל טמא נאר ווען מען עסט עס, וכן ולא תטמאו מיינט אויך באכילתם. ונטמתם בם, אם אתם מטמאים בהם בארץ, אויב עטס זענט אייך מטמא מיט די שרצים דא אויף די וועלט, אף אני מטמא אתכם בעולם הבא ובישיבת מעלה, אויבן אין עולם הבא און אין ישיבה של מעלה וועל איך זיך פירן מיט ענק אזוי ווי איר זאלט געווען טמא. פסוק מ ד, כי אני ה' אלקיכם, ווייל איך בין ענקער באשעפער, און איך וויל זיין ענקער באשעפער, אבער איך קען נאר זיין ענקער באשעפער אויב עטס זענטס הייליג, והתקדשתם, זאלט עטס ענק הייליגן, והייתם קדושים, און אזוי וועט עטס זיין הייליג, איינער וואס וויל זיך הייליגן העלפט מען אים צו פון אויבן, און ער וועט, ער וועט זיין הייליג, דער אייבערשטער וועט אים מטהר זיין, מקדש זיין. כי קדוש אני, ווייל איך בין הייליג, און ס'פאסט זיך פאר א מלך קדוש אז אויכעט זיינע משרתים זאלן זיין קדוש, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ, לייגט ער צו נאך א לאו, אז עטס זאלט נישט מטמא זיין ענקער זעהל מיט יעדע שרץ וואס קריכט אויף דער ערד. זאגט רש י כי אני ה' אלקיכם, כשם שאני קדוש, שאני ה' אלקיכם, פונקט ווי איך בין הייליג וואס איך בין ענקער באשעפער, כך והתקדשתם, קדשו את עצמכם למטה, הייליגטס ענק דא אונטן, והייתם קדושים לפני, שאני אקדש אתכם למעלה ובעולם הבא. א מענטש וואס ער קומט זיך רייניגן העלפט מען אים צו פון הימל זאגט דער כלי יקר, פארדעם שטייט דא א הבטחה והייתם קדושים, פריער ביי די טומאה איז נישט געשטאנען והייתם טמאים, ווייל ס'איז נישט קיין זיכערע זאך, ס'איז נאר פותחין לו, מען עפנט אים אויף ער קען זיך מטמא זיין, אבער מען העלפט אים נישט צו, דא ביי קדושה איז מסייעין לו מען העלפט אים צו, ממילא האט ער א הבטחה אז ער וועט זיין הייליג. ולא תטמאו, ס'איז דאך שוין געשטאנען אויבן מערערע מאל, נאר לעבור עליהם בלאוין הרבה, עס קומט צולייגן נאך א לאו און נאך א לאו, וכל לאו מלקות, מען באקומט מלקות אויף יעדן לאו באזונדער, וזהו שאמרו בתלמוד, דאס זאגן חזל, אכל פוטיתא, לוקה ארבע, אויב א מענטש האט געגעסן א מין וואס רופט זיך פוטיתא, וואס דאס איז א שרץ פון די וואסערן, באקומט ער פיר מאל מלקות, ווייל ביי די שרצים פון וואסער שטייט צוויי לאוין,

שטייט דריי באזונדערע פסוקים, אריינגערעכנט אויך דאס וואס שטייט דא אין פסוק מ ד, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ, און אויסער דעם איז דא די צוויי כלליות'דיגע וואס עס שטייט ביי אלע שרצים, צרעה, אויב מען זאל עסן א היישעריק וואס דאס אויסער דעם וואס עס קריכט אויף דער ערד טוט עס אויכעט פליען אין דער לופט, האט עס אויכעט דעם לאו פון שרץ העוף, איז לוקה שש, איז דא זעקס מאל מלקות. פסוק מ ה כי אני ה' ווייל איך בין דער אייבערשטער המעלה אתכם וואס איך האב ענק ארויפגעברענגט מארץ מצרים פון לאנד מצרים להיות לכם לאלוקים, מיין איינציגע ציל מיטן ענק ארויסנעמען פון מצרים איז געווען צו זיין פאר ענק א באשעפער, און איך קען נאר זיין ענק א באשעפער אויב עטס הייליגטס ענק והייתם קדושים כי קדוש אני, מוזט עטס זיין הייליג ווייל איך בין הייליג. זאגט רש י כי אני ה' המעלה אתכם, איך האב ענק ארויפגענומען מיט דעם תנאי על מנת שתקבלי מצותי העליתי אתכם איך האב ענק ארויפגעברענגט מיטן תנאי עטס זאלט אננעמען מיינע מצוות, דבר אחר כי אני ה' המעלה אתכם, בכולן כתיב והוצאתי, איבעראל ווי די פסוק ברענגט צו יציאת מצרים שטייט א לשון הוצאה, וכאן כתיב המעלה, וואס איז די איבערטייטש פון המעלה? תנא דבי רבי ישמעאל, אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שאין מטמא בשרצים כשאר אומות דיים, ס'וואלט גענוג געווען ווען איך ברענג ארויס די אידן פון מצרים צוליב די איינע זאך אז זיי גייען זיך נישט מטמא זיין מיט די אינזעקטן אזוי ווי די איבעריגע פעלקער. ומעליותא היא גבייהו, ס'איז א חשיבות ביי די אידן וזה לשון מעלה, פארדעם שטייט המעלה אתכם מארץ מצרים, ס'איז א געוואלדיגע מעלה פאר אידישע קינדער אז זיי האלטן זיך צוריק פון עסן די שרצים. פסוק מ ו, זאת, דאס וואס אונז האבן געלערנט ביז אהער, איז די תורת די לערנונג הבהמה, פון די בהמות, והעוף, און פון די פייגל, וכל נפש החיה הרומשת במים, און פון יעדע לעבעדיגע זעל וואס טוט פליסן אין די וואסערן, ולכל נפש השורצת על הארץ, און די הלכות פון די אלע נפשות וואס זיי טוען קריכן אויף דער ערד, מאכט ער א סך הכל אז אין די פרשה האט מען גערעדט פון בהמות, און חיה איז אויך אין כלל פון בהמה, פון עופות, און מען האט גערעדט פון זאכן וואס זענען אין וואסער, פיש, און מען האט אויך גערעדט פון זאכן וואס קריכן אויף דער ערד, אבער עס איז נישט אויסגעשטעלט לויט די זעלבע סדר ווי די פרשיות אליין, ווייל פארדעם איז געשטאנען בהמות, חיות, נאכדעם האט מען גערעדט פון די פיש און הערשט נאכדעם האט מען גערעדט פון די פייגל, איז לערנען חזל ארויס פון דעם וויבאלד מען האט אריינגעשטעלט דעם פייגל צווישן די בהמה און די פיש צו זאגן אז פייגלעך דארף מען נישט דורכשניידן ביידע סימנים אזוי ווי בהמות און חיות, אבער ס'איז אויך נישט אזוי ווי די פיש וואס מ'דארף בכלל נישט שעכטן, נאר א פשרה, איין סימן דארף מען אדורכשניידן ביי די פייגלעך. פסוק מ ז, די סיבה פארוואס איך לערן ענק אויס די אלע הלכות, להבדיל איר זאלט קענען פונאנדערשיידן בין הטמא ובין הטהור, צווישן א זאך וואס איז טמא און א זאך וואס איז טהור, וואס בפשטות קען מען דאס טייטשן אויף די דיני טומאה וטהרה וואס די פרשה האט ארויסגעברענגט, טומאת נבילות און טומאת שרצים. דער אבן עזרא זאגט אז דאס גייט ארויף אויף טומאה וטהרה פון פיש און פייגל, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל, דאס גייט ארויף אויף בהמות און חיות, א חיה וואס מעג געגעסן ווערן, די תורה ערלויבט עס, און א חיה וואס די תורה ערלויבט נישט צו עסן. רש י זאגט א אנדערע פשט אויף דעם גאנצן פסוק, אז דאס רעדט מען אלעס פון בהמות און חיות טהורות, נאר ס'איז דא אופנים וויאזוי ס'איז כשר גע'שחט'ן, ס'איז דא אופנים וואס ס'איז נישט כשר גע'שחט'ן, ס'איז דא אופנים וואס ס'איז טריפה, ס'איז דא אופנים וואס ס'איז כשר, און פון דעם רעדט די פסוק אז מ'דארף וויסן דעם פונקטליכן חילוק ווען ס'איז טמא ווען ס'איז טהור, ווען מ'מעג עס עסן און ווען נישט. זאגט רש"י להבדיל לא בלבד השונה, ס'איז נישט גענוג אז מ'לערנט די הלכות, אלא שתהא יודע ומכיר ובקי בהן, דאס איז א ספעציעלע מצוה אז מ'דארף זיך גוט אויסקענען און זיין גוט באקאנט, דערקענען די חילוקים צווישן די טהור'ע בהמות און די טמא'נע, די טהור'ע פיש, די טהור'ע פייגל, די אלע זאכן זאל מען וויסן פונקטליך, און די זעלבע זאך די דינים פון טריפות, ווי די מפרשים זאגן אז פון דא זעט מען אז ווען איינער לערנט דיני טריפות, זאל מען טאקע נעמען די חלקים, אויפבלאזן דעם ריאה, זען פונקטליך די אלע הלכות דערפון, מען דארף דאס גוט קענען. בין הטמא ובין הטהור? צריך לומר בין חמור לפרה? דארף מען דען זאגן אז מען זאל דערקענען א חילוק צווישן א אייזל מיט א קי, והלא כבר מפורשים הם, ס'איז דאך א קלארע חילוק, ס'שטייט שוין ארויסגעשריבן אין די פסוקים פריער, אלא בין טמאה לך לטהורה לך. ס'דא אמאל וואס א טהור'ע מין קען ווערן טמא דורך דיר, דארפסטו דערקענען א חילוק צווישן דעם וואס איז טהור דורך דיר און טמא דורך דיר, בין נשחט חציו של קנה לנשחט רובו, די הלכה איז אז מ'מוז אדורך שניידן רוב פונעם קנה כדי ס'זאל זיין כשר געשאכטן, אויב ס'איז נאר געשאכטן די האלב, טאר מען עס נישט עסן. און די חילוק צווישן האלב און רוב איז דאך ממש א חוט השערה, דארף מען גוט קענען מבדיל זיין און מבחין זיין צו ס'איז כשר געשאכטן אדער נישט. און פאר דעם רופט עס די פסוק אן טמא און טהור. ווייל ווי לאנג א זאך איז נישט כשר געשאכטן האט עס נאך טומאת נבילות. ובין החיה הנאכלת, אין צריך לומר בין צבי לערוד, מען דארף נישט זאגן אז מען דארף דערקענען א חילוק צווישן א הערש און א ערוד וואס דאס איז א צווייטע חיה וואס איז נישט כשר צום עסן, והלא כבר מפורשים הם, די חילוק דערקענט מען דאך קלאר, און דאס האט מען שוין געלערנט די חילוקים. אלא נאר די פסוק וויל מיר זאגן אז מען דארף דערקענען בין שנולדו בה סימני טריפה כשרה לנולדו בה סימני טריפה פסולה. דיני טריפות זענען דאך אזוי דקות'דיג, דארף מען קענען גוט דעם חילוק צווישן א טריפה וואס איז למעשה כשר, און א טריפה וואס איז פסול, צום ביישפיל, ניקב קרום של מח, וואס אויב ס'איז נאר געלעכענט געווארן די אויבערשטע קרום איז עס נאך כשר, ס'קען נאך לעבן, און אז ס'ווערט דורך געלעכענט די אונטערשטע אויכעט, דעמאלטס איז עס טריפה, און די פסוק רופט עס אן חיה הנאכלת, חיה אשר לא תאכל, ווייל ביי דעם איז נישט שייך צו זאגן טומאה וטהרה, ווייל איינמאל ס'איז געשחט'ן פאלט שוין אוועק די טומאת נבילות, ס'איז נאר א חילוק צו ס'איז נאכלת אדער לא תאכל.